ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה די ייטב לב זאגט אז ראה איז די טעם א רביע ראה אנכי ראה איז די טעם א רביע אנכי איז די טעם א תביר א רביע איז שטענדיג אויפן ווארט רביע איז א פינטעלע אויף די ווארט דאס איז ביי רביע. א תביר איז אונטער די ווארט. זאגט די ייטב לב, ראה אז א מענטש זעהט ער קוקט אז אלץ איז פון אויבן, די רביע איז דאך פון אויבן, איז דעמאלטס איז די אנכי תביר, די אנכיות זיינע ווערט צובראכן. און די אנכיות זיינע ווערט צובראכן ווערט ער שוין פרייליך. ער ווייסט אז אלץ פון אויבן. ראה איז די טעם א רביע, א רביע איז פון אויבן. א מענטש איז זיך מתבונן, ראה ער זעהט אז אלץ איז פון אויבן. איז דעמאלטס איז די אנכי, די אנכיות זיינע תביר צובראכן, ממילא ווערט ער פרייליך. די גאנצע פראבלעם איז דאך מיט די מענטשן, ער מיינט איך מאך אזוי מיט איך, ער ווייסט אז אלץ פון אויבן, מיר זענען גארנישט, נאר אלץ טוט די אייבערשטער מיט אונז. דאס איז די ערשטע ווארט פון פרשה, און די לעצטע ווארט פון פרשה שטייט איש כמתנת ידו. כברכת השם אלקיך אשר נתן לך. זאגט ער, ווען איינער גיבט פארן צווייטן, וואס טייטש איש כמתנת ידו, ווען איינער גיבט פארן צווייטן צען טויזנט דאלער א מתנה, און וועמען דאנקט ער? פאר די האנט דאנקט ער? ניין, פאר די מענטש. און די זעלבע זאך איש כמתנת ידו, יעדע זאך וואס א מענטש, איז צו וויסן ס'איז אלץ ברכת השם אלוקיך. ממילא זוך נישט אזויפיל קשרים מיט די מענטש, מיט די מענטש, געוויסע חנפענען פון די מענטשן, ס'איז גארנישט דער מענטש, ער איז סך הכל דער ידו, ער איז דער ידו אריכתא פון בורא עולם, ער איז נאר א שליח פון בורא עולם, איש כמתנת ידו, פונקט ווי ווען די האנט געבט דיר א צען טויזנט דאלער, צו הונדערט טויזנט דאלער, דאנקסטו פאר די האנט? ניין, פאר די מענטש, פאר די מענטש, די זעלבע זאך צו וויסן ביי יעדע זאך וואס א מענטש טוט דיר, איז דאך עס דער אייבערשטער, איז גיי גלייך צום אייבערשטן, זיי זיך פוינע גלייך צום בורא עולם. אוואדע און אוואדע אז יענער האט דיר געגעבן דארפסטו אים מכיר טובה זיין, מעגסט אים מכיר טובה זיין, אבער די געדאנק איז כאפ נישט די די די די זיך אונטער'חנפ'ענען נאר צו יענעם און מורא האבן נאר פונעם באס און חנפ'ענען צו דעם באס, ווייל עס איז כמתנת ידו, עס איז פונקט ווי דו האסט נישט צו טון מיטן האנט, דו האסט צו טון מיט דעם מענטשן, די זעלבע זאך איז צו וויסן אז יעדער איינער איז א ידו פונעם אייבערשטן. דאס איז די זעלבע זאך כמתנת ידו איז די זעלבע זאך לטב ולמוטב נאר ווען איינער ווען אין די וועלט זאגט פני הדור כפני הכלב די גמרא זאגט בעקבתא דמשיחא פני הדור כפני הכלב וואס טייטש כפני הכלב ווען א כלב ווען איינער שלאגט א כלב מיט א שטעקן וואס טוט ער די כלב ער דרייט זיך אויס און בייסט די שטעקן וואס האט ער פארדינט האט זיך צובראכן די ציינער האט זיך צוריסן די ליפן עס איז בלוט וואס ביסטו נוקם אין שטעקן וואס די שטעקן האט עפעס געמאכט ס'האט דאך איינער געהאלטן דעם שטעקן די זעלבע זאך אויך האט געמאכט מסודר ווען יעדער איינער ווען איינער טוט דיר עפעס זאלסטו וויסן ס'איז נישט ער ס'איז דער אייבערשטער ס'איז סך הכל די שטעקן ראה זאלסט לעבן מיט דעם ס'איז דא ס'איז דא א מענטש ער גלייבט אבער ס'איז דא איינער ראה ער זעהט עס ער זעהט עס עפעס אבער מער וואס שוין ווייסט ער וועכע די זעהן ממילא איז דער אנכי טעוויל עס איז אריינלייגן אין אויגן מיט די זעהן אויף וואס? אז אלסדינג איז נאר געמאכט מעשה ידי פונעם בורא עולם אליין. און דער חפץ חיים האט דערציילט אז ס'איז געווען עפעס א דארפסמאן, א דארף, איינער פון דארף, וואס האט נישט געוואוסט וואס הייסט עס א באן מיט א, ער קומט אריין אין שטאט און ער זעט ביי א באן סטאנציע ווי ס'שטייט איינער מיט א פייפערל און ער גיבט א פייף, איין פייף, אלע גייען ארויף. א צווייטע פייף, זעהט ער אפילו אלע שלעפערס, אלע אלטיטשקעס, אלע גייען ארויף, אלע לויפן שנעל. דער דריטע פייף, און די באן פארט. טשי, דער דארפסמאן האט זיך גלייך אנגעהויבן צו חנפענען צו דעם פייפערל, צו דעם וואס ער האלט די פייפער. ער האט זיך אנגעהויבן צו חנפענען צו אים, ס'איז מיר א כבוד צו רעדן מיט אזא גרויסער מענטש, אזא גרויסער בר נש, ווען מיינט ער פירט דאך די אלע באנען דא, ער זעט זיין פייף, איין פייף אלע לויפן ארויף, די צווייטע פייף די אלטיטשקעס לויפן, דריטע פייף ס'פארט, ער האט געזען ווי ער איז עפעס א גאנצע כל יכול האט ער געמיינט, ער האט אנגעהויבן זיך צו חנפענען צו אים, און וויאזוי האט ער אים געזאגט רבי איד וואס ווילסטו פון מיר, ס'איז נישט איך, איך בין סך הכל א פייפערל איך האב דא א פועל, איך בין א קליינער פועל וואס האלט דא א פייפערל און איך טוה די אלע הוראות וואס די מנהל, דארטן זיצט א מנהל, אין א פאלאץ, אין א מלכות'דיגע צימער וואס ער איז די באלעבאס פון די באנען. איך ארבעט ביי אים, איך בין א פייפער אויף דאס ארבייט. בקיצור חנפע זיך נישט צו מיר ווייל פון מיר וועסטו גארנישט זען. זאגט ער דער חפץ חיים איז די זעלבע זאך, מען חנפעט זיך צו דעם פלוני, צו מען איז משקיע אין יענעם אלמוני, פארשטייט ער חנפעט זיך האט מורא פון דעם באס דעם אלמוני די. ער חנפעט זיך צו דעם פלוני, ס'איז דאך אלץ פייפערלעך, ס'איז דאך אלץ דער אייבישטער, גיי גלייך צום בורא עולם, איש כמתנת ידו, כברכת השם אלקיך, און קום לייג אריין ביי די מנהל ביים אייבישטן, לייגסט אריין, ביסט משקיע דארטן, און חנפעט זיך דארטן, לייג עס אריין ביים בורא עולם. און ווען דער מענטש לייגט עס טאקע אריין אין קאפ אז ס'איז אלץ פון דעם בורא עולם אליין, איז דעמאלטס זיין גאנצע לעבן אנדערש. יא, ס'איז דא א בית אברהם שרייבט ער דארטן אז יכירו בניך וידעו כי מאתך, ווען א מענטש אנערקענט יכירו וידעו כי מאתך אלץ איז נאר פונעם אייבערשטן, פון דיר, היא מנוחתם, ער איז א רואיגער, ער איז רואיג.

יא, ווי מען א עלמא אין א וועלט עולם לשון העלם, מאוד נעלמה מעיני כל חי. אבער די מענטש לייגט עס אריין אין קאפ, ער לעבט מיט דעם. דערציילט נאך אז רבי רבי הערשל, רבי רבי הערשלע ליסקער איז אמאל אריינגעקומען אין א שטאט אינמיטן נאכט. ער האט זיך אריינגעזעצט אין בית מדרש, ער האט נישט געהאט נישט צו עסן, נישט צו שלאפן. ער איז געווען מיט זיין זון אין בית מדרש, ער איז געווען דארט מיט זיין זון. דעמאלטס איז געווען דארטן אין שטאט, איז געווען דארטן א מקשה לילד. די מאמע פון רבי רבי הערשעלע ליסקער אראפגעקומען פון הימל צו די מאמע פון די מקשה לילד און זי האט איר געזאגט דו ווילסט דיין טאכטער איז מקשה לילד דו ווילסט זי זאל האבן א קינד ווילסט זי זאל האבן א קינד מיין הערשעלע זיצט יעצט אין בית מדרש און ער האט נישט צו עסן נישט צו שלאפן גיי אריין צו אים אין בית מדרש און געב אים א צענערל א צענערל איז א מטבע געווען אין פוילן דאס איז צען זהובים אזא מטבע איז געווען צען זהובים גיי אריין און געב אים א צענערל וועט דיין טאכטער האבן דעם קינד בניקל די מאמע פון די מקשה לילד איז טאקע גלייך אריינגעגאנגען אין בית מדרש האט געטראפן טאקע רבי הערשעלע ליסקער האט זי אים געגעבן טאקע א צענערל זי האט געזעהן ס'אלץ זי האט אים געגעבן א צענער האט רבי הערשעלע ליסקער דעמאלט זיך אנגערופן צו זיין זון, גיב א קוק, מיין מאמע איז אראפגעקומען פון הימל צו די מאמע פון די מקשה לילד, האט איר געזאגט, גיי צו אים אין בית מדרש און גיב אים א צענערל. אז זי איז שוין געקומען פון הימל האט זי נישט געקענט זאגן, גיב אים א צוואנציגער? גיב אים א צוואנציגער? אבער אז גאט זאגט א צענער איז א צענער, אז גאט זאגט איז ממילא א איי, וועסטו זען אז ס'איז אלץ נאר פון אויבן. אוודאי און אוודאי, דארף א איד מאכן השתדלות שטייט די וואכעדיגע סדרה למען יברכך השם אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה, וואס איז טייטש אז די רבונו של עולם וויל אז די מענטש זאל מאכן השתדלות, אבער געדענק אז ס'איז נאר למען יברכך השם אלקיך. דער אלץ קומט די ברכה נאר קומט פון יברכך השם אלקיך אזוי שרייבט דער מסילת ישרים אין פרק כ א, זאגט דער מסילת ישרים א אינטערעסאנטן לשון מחיבת הקודש און מ'פארליינען דעם לשון, און זאגט דער מסילת ישרים אזוי, וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל, ער האט געקענט זיצן אזוי מיט פארקאטשעטע הענט, און והגזירה היתה מתקיימת. הגזירה איז וואס מ'האט קוצב געווען פאר אים ראש השנה וואלט אנגעקומען צו אים, ווייל ס'איז דאך קצוב. אם לא, דאס איז נאר פשוט אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם בזיעת אפיך תאכל לחם. ס'איז דא אזא קנס נאכן חטא אדם הראשון, די אייבערשטער זאגט בזיעת אפיך תאכל לחם, וואס איז דען אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו. וועגן דעם איז ער מחיוב בהשתדלות. ווייל שכן גזר המלך העליון, ס'איז א גזירת עליון. ווי זה זאגט די מסילת ישרים דאס איז ממש פונקט ווי מס שטייער שפורע כל המין האנושי אשר אין להמלט ממנו דאס איז א מס וואס יעדע מענטש כל המין האנושי דארף עס באצאלן און מען קען זיך נישט ארויסדרייען פון דעם על כן אמרו יכול זאגן חזל די ספרי זאגט די וואך למען יברך השם אלקיך בכל אשר תעשה זאגט די ספרי יכול אפילו יושב ובטל ער זיצן ליידיג? ניין תלמוד לומר ובכל מעשה ידך אשר תעשה, אז דו מוזט עס מאכן. אך, זאגט דער מסילת ישרים, אך לא שהשתדלות היא המועיל, דו טארסט נישט טראכטן אז די השתדלות דאס העלפט, ווייל דאס איז אפיקורסות, אלא שהשתדלות מוכרח, דו ביסט מחיוב עס צו מאכן, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, ס'איז א קנס, מס, וואס דער אייבערשטער האט גוזר געווען אויף מין האנושי. אך לא שהשתדלות היא המועיל, די השתדלות איז נישט דער מועיל, רבינו אברהם בן הרמב"ם שטייט, אז איינער וואס מיינט די השתדלות איז א מועיל, איז א כפירה נסתרת, א כופר נסתר. לא שהשתדלות היא המועיל, אלא שהשתדלות מוכרח, דו מוזט מאכן השתדלות, אבער דאס מאכט נישט די זאך. וכיוון שהשתדל זאגט דער מסילת ישרים, אויב דו האסט שוין משתדל געווען, איז הרי יוצא ידי חובתו. האסט שוין יוצא, וכבר יש מקום לברכת שמים, שתשרה עליו, און ואין צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות, האסט שוין יוצא געווען השתדלות, וואס דארפסטו ווייטער? כיוון שעשה האדם קצת מלאכה, זאגט די מסילת ישרים משם והלאה, אין לו אלא לבטוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי. דאס איז ווען דער מענטש לעבט ער פארשטייט די השתדלות איז פשוט א גזירה וואס מען האט גוזר געווען,

א חרדי, און א קליינע שטילע אפיקורס אים באהאלטן אינעווייניג כפירה נסתרת, א כופר נסתר. ודוד המלך אמר על כך זאגט דער רבינו אברהם בן הרמב"ם, דוד המלך אמר על כך שנאתי השומרים הבלי שוא, ואני אל השם בטחתי. ממילא, אזוי יעדעס איין א מענטש, מיט זיך זאגט רבי חצקל לעווענשטיין, נאר וואס איז די נפקא מינה פון איינער וואס איז מאמין און איינער וואס איז נישט מאמין, ביידע מאכן דאך השתדלות, נפקא מינה זיין זיך מרגוע הנפש, ער איז א רואיגער און ער איז א צעקושטער, ער איז א רואיגער ער ווייסט אלץ טוט דער אייבערשטער, מ'האט מיר געהייסן מאכן השתדלות, איך מאך השתדלות, אבער נישט די השתדלות ברענגט די זאך, דאס איז נישט, דאס איז נאר א, דאס איז א מוכרח, דאס איז נישט א מועיל, ממילא איז ער א רואיגער, אבער דער וואס מיינט השתדלות איז א מועיל, דער האט נישט קיין אמונה, איז ער א צעקושטער. אין יעדע זאך א מענטש לעבט מיטן אמונה, דער מי השלוח דער איזשביצער זאגט אז מטבע הדברים א מענטש ווען ס'גייט אים שלעכט הייבט ער אן צו שרייען צום אייבערשטן, ער ווייסט אלץ פון אייבערשטן, ער שרייט פון אייבערשטן, אבער ווען ס'גייט אים גוט דעמאלטס פארגעסט ער זיך אז ס'איז פונעם אייבערשטן, ער פארגעסט זיך. זאגט די תורה ראה אנכי נותן לפניכם היום סיי ברכה און סיי קללה זאלסט געדענקען פונקט ווי ביי די קללה געדענקסטו אז ס'איז די אייבערשטער זאלסטו געדענקען ביי די ברכה אויך אז ס'איז די אייבערשטער בהסתרה שבתוך הסתרה ווייסטו עס צו וויסן אויך בהצלחה שבתוך ההצלחה איז די אייבערשטער ראה אנכי נותן לפניכם מטבע הדברים ווייסט דאך דער מענטש ווען ס'גייט אים שלעכט דעמאלטס שרייט ער צום אייבערשטן ער פילט דעם אייבערשטן ער פילט די אייבערשטער טוט מיט אים ער האלט אין איין טון ברכה דא פילט ער נישט אז ס'איז די אייבערשטער געדענק ביי ברכה אויך אז די אייבערשטער האלט אין איין טון מיט דיר איז געווען איינער איז אריינגעגאנגען געדארפט אפערירן א זון עפעס אפעראציע, וויאזוי האט געטראפן עפעס א דאקטער א מומחה, א מומחה זאל אפערירן, אבער דער דאקטער איז געווען מוכן צו אפערירן נאר מיט א תנאי, האט אים געגעבן א גאנצע פיל מיט בלעטער ער זאל חתמ'נען, וואס איז וואס איז די חתימות דארט? ער חתמ'נט זיך און ער חתמ'נט אונטער אז טאמער די טאטע דארף חתמ'נען אז טאמער ס'ווערט נכשל די אפעראציע ס'איז נישט מצליח איז איז ער צו וויסן אז דער דאקטער איז נישט שולדיג ס'איז נישט שלא באשמתו ס'איז נישט דער דאקטער ס'איז נישט אין זיין אחריות ער איז נישט שולדיג אזוי האט ער געוואלט דער דאקטער האט געוואלט די טאטע זאל חתמ'נען האט די טאטע געזאגט איך חתמ'ן מיט א תנאי קודם אז וואס אז דו זאלסט מיר חתמ'נען אז טאמער ס'איז יא מצליח איז דאך נישט דו ס'איז דער אייבערשטער שטייט ראה אנכי נותן לפניכם היום צו וויסן ביי אלצדינג ביי ברכה און ביי קללה ביי יעדער זאך אלע זאכן צו געדענקען גוט ס'איז די אייבישטער ווען ער איז בצער מטבע הדברים ווען א מענטש ס'גייט אים שלעכט וואס וויל די אייבישטער פון מיר דא און דאס און דא ווארט ער און דא דאס און דא דאס ביי ברכה טראכט ער בכלל נישט ער קריגט ברכה ער זעהט נישט אז דער רבוש ע האלט אין איין טון זאגט ער ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וואס געדענק אז די ברכה איז אויכעט פונקט ווי די קללה אז דער רבוש ע האלט אין איין געבן פאר דיר רבונו של עולם האלט אין איין געבן פאר דיר, דער אור החיים הק' האט געזאגט יענע וואך די סדרה פרשת עקב, אז תחילת תחבולות היצר איז להשכיחו דבר זה, די תחילת תחבולות היצר איז משכיח זיין פון די מענטשן די טובות וואס די אייבערשטער האלט אין איין טון מיט אים, און איין טון מיט אים, און ממילא פארגעסט ער זיך פון דעם ביז ער קומט אן זאגט ער די אייבערשטער זאל אפהיטן ביז עבודה זרה, זאגט דער אור החיים הק', מענטש געדענקט כסדר אז די אייבערשטער טוט מיט אים און ער דאנקט און ער דאנקט, דארף מען נישט דערמאנען פון אנדערע זייטן, פארשטייסט? אז איך געדענק פון די זייט פון ברכה דארף מען נישט דערמאנען פון אנדערע זייט אז איך געדענק אז אלצדינג איז נאר די אייבערשטער און דער רבונו של עולם טוט מיר דא ווייל די די סמג מהראשונים ראשונים די סמג ער שרייבט די סמג עוד זאת דרשתי להם כי יותר חפץ הקדוש ברוך דער אויבערשטער האט מער ליב בתפילין שיניח בהם אדם רשע יותר מתפילין שיניח צדיק, דער רבושע האט מער ליב די חפץ וואס די אייבערשטער האט ליב מער אזוי זאגט די סמג מער וואס א רשע לייגט מער ווי וואס א צדיק לייגט, פארוואס? ער איז מסביר פשוט, ווייל די גאנצע תפילין איז נאר צו דערמאנען אז אלץ איז דער אייבערשטער יחידו ואחדותו, זאגט ער דער צדיק געדענקט עס אזוי אויך אן די תפילין, דער רשע ער דארף לייגן תפילין, ער זאל זיך דעמאלטס דערמאנען אז דער אייבערשטער טוט מיט אים. ער ברענגט דארט נאך, ער שרייבט באווייז א ראיה גדולה וחזקה לדבריי, אז ס'שטייט ביי תפילין טוטפות ולטוטפות און איינמאל שטייט לזכרון בין עיניך, פארוואס? ווייל די גאנצע תכלית פון די תפילין לזכרון געדענקען יחידו ואחדותו, אז אלץ איז דער אייבערשטער. זיך אריינלייגן אין קאפ, דאס לעבן מיט דעם אז ס'איז אלץ די אייבערשטער, ס'אטעמען מיט דעם, ביי יעדע זאך, דער השגחה פרטית פון בורא ברוך הוא פונקט ווי ביי, דא איז געווען עפעס א אלטע איד, א זקן מופלג, ער זאגט ער איז געווען אין ווארשע, זיי האבן געוואוינט אין ווארשע, האט בר מצוה געהאט, זיין טאטע איז געווען א בעקער, א בעקער, און ווייסט זיך א בעקער גייט ארויס יעדן נאכט דרײַ אזייגער ביי נאכט פון שטוב און קומט צוריק עלף אזייגער גייט ער דאווענען, און בקיצור ער האט געדארפט בר מצוה ער דארף צומארגנס לייגן תפילין, האט ער געפרעגט טאטע ווער וועט מיר מארגן לייגן תפילין? ווער וועט מיר, האט ער אים געזאגט ווארט מיר מארגן האלב אכט לעבן דעם גרויסן בית מדרש אין גער דארטן אין ווארשע, און כ'על דיר קומען דארטן, כ'על מאכן אינמיטן די ארבעט א פענסטער, כ'על מאכן אינמיטן די ארבעט א פענסטער, און כ'על קומען דיר לייגן תפילין. און דער בחור האט געווארט, דער איד דערציילט, ער איז געווען א בחור, דער בר מצוה בחור, האט ער געווארט דארטן האלב אכט, האט ער אים געזאגט, האלב אכט, אכט, האלב ניין, דער טאטע איז נישט געקומען. איז ער געשטאנען דארטן און געוויינט. און געוויינט. די אמרי אמת איז אריבערגעגאנגען. האט אים געפרעגט, וואס וויינסטו, בחור? האט ער אים געזאגט מיין טאטע דארף קומען לייגן תפילין איז נישט געקומען כ'ווייס נישט וואס צו טון האט ער געזאגט קום אריין איך וועל דיר לייגן תפילין איך וועל דיר לייגן תפילין זאגט ער האט ער ארויסגענומען דעם של יד האט אים געזאגט גיב א קוש האט אים געזאגט דו זעסט דעם של יד דא איז דא שמות הקדושים יחידו ואחדותו די אייבערשטער פירט אלעס אלעס דאס לייגט מען אויפן האנט און עס דארף אריינגיין אין הארץ, על לבבך, על לבבך דארף אריינגיין, שימה כנגד הלב דארף אריינגיין אין הארץ, שפעטער נעמט ער אים ארויס דעם של ראש, און ער זאגט אים דא איז דא שמות הקדושים יחידו ואחדותו יתברך שמו בעולם, דאס לייגט מען אויפן קאפ און עס דארף אריינגיין תפילין שבראש, דארף אריינגיין אין קאפ יחידו ואחדותו אין מח. זאגט ער אים שפעטער וואס איז די רצועות? רצועות? זאגט אים, האט ער אים דער אמרי אמת געזאגט, ס'איז דא דא א לאמפ, דא מען צינדט אן די לאמפ ווי צינדט מען אן די לאמפ מען גיט דארטן א קוועטש אויפן שאלטער אויפן שאלטער אויפן קנעפל דארטן גיט זיך דא א צינד אן די לאמפ ווי אזוי אז מען קוועטשט דארטן צינדט זיך דא אן די לאמפ ווי אזוי ווייל ס'דא דא ווייער חוטים ווייער און און די ווייער פירט זאגט ער די רצועות דאס איז די הייליגע ווייער הייליגע חוטים וואס פירט אריבער יחידו ואחדותו פון קאפ ביז פיס

שאדם יוכל לפרנס את עצמו, א מענטש קען זיך מפרנס זיין, אפילו אם לא יהיה לו למכור רק קיסמין דקין, פון קליינע שפענדלעך, קיסמין דקין, יעלה עשיר מזה עושר רב, זאגט דער רבי מיילעך קען פון דעם ווערן א גרויסער עושר, א גרויסער עושר. אבער וכל זה בתנאי שלא יהיה נמאס בעיניו, זאל נישט זיין ביי אים מאוס, נאר זאל זיין מיט דעם פרייליך, זאל זיין מיט דעם פרייליך, טייטשט ער מיט דעם אריין דעם פסוק די וואך, כי יברכך ה' אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, אפילו מיט קלייבן שפענדלעך, קיסמין דקין קענסטו אויך ווערן א עושר, אבער מיט איין תנאי, עס שטייט שפעטער והיית אך שמח, אז דו זיין פרייליך מיט דעם. כאילו די השתדלות מיינט נישט מען דארף די השתדלות און יענע השתדלות, דער אויבערשטער קען מיט קיסמין דקין וועסט אויך ווערן א גביר. אדם יכול לפרנס את עצמו, אפילו אם לא יהיה לו למכור רק קיסמין דקין להעשיר מזה עושר רב, וכל זה בתנאי שלא יהיה נמאס בעיניו זיין בשמחה. אזוי ווי זאגט ער ברענגט דארטן הרב חצקל קוזמירער האט געזאגט אז שמחה היא עצה לפרנסה. שמחה איז א עצה לפרנסה. זאגט ער וואס איז די ראיה? אז שטייט שמח זבולון בצאתך, זאגט רשי הקדוש, הצלח בצאתך לסחורה, אין פסוק שטייט שמח, און רשי זאגט הצלח, שטייט אין פסוק שמח, רשי זאגט הצלח, וואס איז דאס? ווייל נאר דורך שמחה האט מען הצלחה, שמח זבולון, דורך שמח האט מען הצלח, דורך שמחה ברענגט הצלחה, פארשטייט? דער שמח, דער שמח ברענגט הצלח. די שמחה ברענגט הצלחה אין אלסדינג, און די זעלבע זאך וואס שטייט די וואך והיית אך שמח, זאגט די תרגום יונתן, ברם, ברם הייסט אך, נאר ברם חדוון, חדוון הייסט שמחה, באצלחותא. והיית אך שמח זאגט די תרגום יונתן ברם חדוון באצלחותא זעהט ער די חדוה די שמחה דאס ברענגט די הצלחה נו אבער פון ווי נעמט מען דעם דעם דעם דעם מעדעצין די שמחה דעם פראפעסאר ווי נעמט מען דעם שמחה דעם רב שמחה דאס נעמט מען דורך בטחון אין אייבערשטן דעם רב שמחה דאס נעמט מען דורך דורך זאגט ר' חצקל קוזמירער והיה השם מבטחו והיה דאך שמחה זאגט ער א מענטש יעדער איינער זאגט איך האב בטחון איך האב בטחון דו ווייסט ווען ווייסט מען ווער האט בטחון והיה אויב דו זעהסט אז דו ביסט בשמחה אויב איז בשמחה דאס איז א סימן אז ער האט בטחון ממילא טאקע נאר מיט א שמחה דאס הייסט א לשון אין בית אהרן דער בית אהרן זאגט וצריך האדם ליגע עצמו על שמחה

יותר מעל כל המידות טובות, מער פון אלע מידות טובות. איין זאך זעסטו אז ס'ברענגט פרנסה, יא, שמח זבולון, אט זאגט ער שמח, הצלח בצאתך לסחורה, די שמחה ברענגט הצלחה, שמחה ברענגט הצלחה אין פרנסה. וועט דאך ווי איינער אריינגיין צום רעבן און זאגט ער האט נישט קיין פרנסה, האט ער אים געזאגט זיי בשמחה. האט ער אים געזאגט אבער כ'האב נישט קיין פרנסה, זאגט ער בשמחה איז א סגולה אויף פרנסה. האט ער אים געפרעגט אבער ווי אזוי זאל איך זיין בשמחה כ'האב דאך אבער נישט קיין פרנסה. האט ער אים געזאגט וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה. זאגט בדרך צחות אז די וואכעדיגע סדרה שטייט לא תעשון כן להשם אלוקיכם וואס זאגט רשי הקדוש לא תעשון כן אזהרה למוחק את השם טאר נישט מעקן שם שמים ווייל א פסוק פריערט שטייט ואיבדתם את שמם מן המקום ההיא זאגט די תורה לא תעשון כן להשם אלוקיכם אזהרה למוחק את השם. אזוי ווי מען זאגט בדרך צחות, אז שטייט אין ארי הקדוש אז אין יעדן מענטשן איז דא שם הוויה, וואס איז די שם הוויה? ווייל יעדע אויג איז יוד, א אויג, דער פינטעלע איז דאך א יוד, צוויי אויגן איז צוואנציג, און די נאז איז א וו, איז דאס זעקס און צוואנציג, שם הוויה. אבער איינער דרייט זיך ארום מיטן נאז אראפ, איז ער א מוחק את השם. ער מעקט אויס, ס'ווערט כף נון, די נאז איז אראפ, ווערט עס א כף נון. ער איז א מוחק את השם. טא לא תעשון כן להשם אלוקיכם, מאך נישט קיין קיין כף נון. אז זאגט רשי אזהרה למוחק את השם. איז ער מוחק את השם. ער דרייט זיך ארום. נאר וויסן, שמחה, שמחה, זיצט דא א בר מצוה בחור. דער חתם סופר זאגט אז די ערשטע מצוה וואס איז דא ביי א בר מצוה, ביים בר מצוה בחור וואס איז? זאגט דער חתם סופר פרשת זיין בשמחה. די ערשטע מצוה, זיין בשמחה. וצריך האדם לייגע עצמו זאגט דער בית אהרן על שמחה יותר מעל כל המידות טובות. ווי מ'האט שוין געשמועסט אז דער עטרת צבי זאגט אז שמייכל, שמייכל, איז ראשי תיבות כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. האט איינער געפרעגט אבער די אותיות איז עפעס נישט מסודר, די אותיות, האט ער געזאגט יא, די חכמה איז צו געבן א שמייכל ווען די מצב איז נישט מסודר. און די שמייכלען וועט שוין מסדר זיין אלע ענינים. ישמח ישראל ברענגט פון זיין טאטן, די ערשטע אלכסנדער, די אלטע אלכסנדער רבי, רבי יחיאל אלכסנדר, ברענגט ער אז והיית אך שמח ראשי תיבות, שוא, דארפסט געבן אפילו א פאלשע שמייכל. אפילו א פאלשע שמייכל. מוזט נישט זיין אמת'דיג דא. ס'מוז נישט זיין, ווי ער שרייבט דארט אין די לשון, ס'איז בעסער א פאלשע שמחה פון א ערליכע מרה שחורה. בעסער א פאלשע שמחה פון אן אמת'ע, והיית אך שמח ראשי תיבות שוא. נאר ווי זאגט מען, דאס איז נאר בראשי תיבות שוא. ראשי תיבות, ביי די סופי תיבות. וועסט אנהייבן א פאלשע שמייכל, עס וועט שוין קומען א אמת'ע שמחה. די וועלט זאגט א בעיבי שמייכלט, א בעיבי, א קליינטשיגע בעיבי, לאכט. עס איז דאך נישט קיין אמת'ע שמייכל. א בעיבי, א קליין בעיבי פון אפאר וואכן, איז דאך נישט קיין אמת'ע שמייכל. נו, אבער די עלטערן מאכט א גוטע א אמת'ע שמייכל. די על, ער איז גורם פאר די עלטערן א אמת'ע שמייכל. א פאלשע שמייכל איז געגעבן בראשי תיבות צו זיין שוא, דאס וועט שוין ברענגען א אמת'ע שמייכל. דא א בריוו, איינער האט געשריבן צום צמח צדק. ער ווייסט וואס ער טוט, ער וויל זיך חבר'ן מיטן חברותא רב שמחה, ס'גייט נישט. ער שרייבט אים דארטן צוריק דער צמח צדק, על דבר מורך הלב, יענער האט אים געזאגט, איך ווייס איך בין אזוי, די הארץ איז מיר עפעס אזוי צוקלאפט, אזוי פאר דאגה צובראכן, מורך הלב, און ער ווייסט נישט פארוואס, ער ווייסט נישט פארוואס. האט אים דער צמח צדק געענטפערט, איך וועל דיר זאגן, איך מוז דיר זאגן את אשר על לבבי, אז די אמת מען דארף אויף דעם בעטן, זעסט דוד המלך האט געבעטן שמח נפש עבדך אין תהלים פ ו, שמח נפש עבדך, מען דארף אויף דעם בעטן, דער אמת זאגט ער אים, ביי יעדן שמן עשרה בעט מען אויף והסר ממנו יגון ואנחה, דאס איז אויף דעם וואס מען בעטן, די פראבלעם איז נאר אז דער מענטש כאפט נישט אז ער דארף בעטן אויף דעם ווי זיך בעטן אויף דעם. אז מען ווייסט אז דאס איז דער גרעסטער רצון השם דארף מען דאס בעטן פונקט ווי אויף יעדן דבר רוחני. יא, ס'איז געווען א גרויסער מגיד ר' ראובן קארעלנשטיין ווי דער עולם געדענקט דאך אים דא יא, עס האט מיר דערציילט איינער מיט יארן צוריק, האט מיר דערציילט אזוי, דער ר' ראובן קארעלנשטיין האט פאר קרוב צו פערציג יאר, צוריק איז ער געווען קראנק און מען האט געדארפט מאכן השתלת כליות אריינפלאנצן נייע נירן מען האט געמוזט אריינלייגן ביי אים נייע נירן שוין בקיצור האט זיך געדארפט אויפהייבן און פארן קיין אמעריקע קיין אמעריקע דארטן ווארטן אויף נייע נירן ס'איז געווען פאר קרוב צו פערציג יאר צוריק ס'איז נישט געווען פונקט ווי היינט די פליען האט דא איבערגעלאזט א שטוב מיט זיבן קינדער זיצן אין אמעריקע און ווארטן אויף נייע נירן, און ער ווארט א חודש, צוויי וואכן, ער איז געווען פארשריבן דארטן, שוין די נייע, מען האט געדארפט ווארטן א גוי זאל שטארבן און ער זאל קריגן נירן, און ער ווארט און ווארט, און ס'איז נישטא, פארוואס? ווייל רבי ראובן קארעלנשטיין זכרונו לברכה האט, זיין בלוט איז געווען עפעס זעהר נאדיר, ס'מוז דאך זיין די זעלבע בלוט, די זעלבע נאמבער בלוט, מען קען נישט אריין לייגן נירן פון איינעם צו צווייטן נאר אויב ס'איז די זעלבע נאמבער בלוט, און זיין בלוט איז געווען עפעס זעהר נאדיר, וואס מ'האט נישט געקענט, מ'האט נישט געהאט קיין אזעלכע נירן. מ'האט געדארפט עפעס א גוי זאל שטארבן מיט אזא סארט בלוט, און ס'איז נישט געווען. ער גייט שוין דארטן דריי חדשים, פיר חדשים, א גרויסער עסקן, גאר א גרויסער עסקן אין רפואה איז אריינגעגאנגען אין בילד, איבערגעדרייט דארטן די וועלט מיט שפיטעלער. ס'איז אריבער א האלבע יאר, א יאר, צוויי יאר, צוויי א האלב יאר, ס'איז נישטא, נישטא קיין נירן. האט ער מיר געזאגט אז ער האט געזאגט פאר רבי ראובן נאכאמאל אז ס'איז נישט קיין תכלית דא צו בלייבן דא צו בלייבן גיב א קוק צוויי א האלב יאר מען פאלגערט זיך ס'איז געווען א ביטערע רחמנות ס'איז דאך נישט געווען פונקט ווי היינט זיך געדרייט מיט טעלעפאן זי ווארט אין שטוב מיט זיבן קינדער נישט געזען צוויי יאר א שטוב מיט זיבן קינדער האט ער צוויי א האלב יאר נישט געזען בקיצור זאגט אים דער עסקן מען מוז אריבערפארן אין פראנציסקא אין סאן פראנציסקא דארטן איז דא א ספעציעלע שפיטאל אויף משתיל זיין נייע נייע נירן איז א ספעציעלע שפיטאל אויף דעם. ממילא דארטן אסאך מער מסתבר אז עס וועט גיין שנעלער. אז עס וועט גיין אסאך שנעלער. האט אים ר' ראובן געזאגט, יא, אבער ווי אזוי קען איך פארן דארטן? איך קען נאך נישט קיין ווארט ענגליש. דא אין אמעריקע, קוים געב איך זיך א עצה, ווייל הרבנים אחינו בני ישראל, אלע שטייען לימיני ולשמאלי. דא איך גיי דארטן אריין א פרעמדע מדינה, טויזנטע גוים, בלויז גוים, איך קען נישט דעם שפראך, מען דארף דארטן אריבערגיין אלע סארטן טעסטן, מיט אלעס, אלעס, אלעס, דורך, ביז מען איז משתל נייע נירן וואס מען דארף אריבערגיין, און איך קען דאך נישט דעם שפראך. וואס טוט מען? האט דער בקיצור דער עסקן האט אריינגעטראכט, און דער עסקן האט אים געזאגט, איך בין זיך מתנדב, איך גיי דיר, איך גיי זיין מיט דיר דארט, ער האט זיך מתנדב געווען, ער גייט ארויספארן מיט אים קיין פראנסיסקא. ער גייט ארויספארן מיט אים. דער עסקן האט גערעדט פריערט מיט זיין רעבעצן. צו זי לאזט אים פארן.

בקיצור, איר זאגט ער, איך האב קיין טעלעפאן לעבן מיר נישט געהאט. און געווען דרײַ אזייגער אויסגעמוטשעט, און מאכן מיר לאמיר גיין ערשט זיך שלאפן. צוויי א האלב יאר זוכט מען א גוי מיט די נירן זאל שטארבן, מ'איז נישט געשטארבן. יעצט פונקט ווען איך בין געווען אויפן פליגער איז ער געשטארבן. אריינגעגאנגען דרײַ אזייגער ביינאכט איך גיי אריין אין האטעל שלאפן. ער זאגט מיר זעקס אזייגער פארטאגס דארטן אין האטעל קלאפט מען אין די טיר. ער גיט א מאך אויף, ס'איז געווען פון פאליציי. שוטרים פון פאליציי קלינגען, קלאפן דארטן אין טיר און זיי פרעגן דעם עסקן דו ביסט מיסטער מיט זיין משפחה? דו ביסט דער מיסטער? האט ער געזאגט יא, וואס איז? האבן זיי אים געזאגט נעם א טעלעפאון קלינג שנעל אן צו דיין רעבעצן, זי קלינגט שוין דריי שעה וואס אונז דרייען מיר דא איבער אלע האטעלן דא אין פראנסיסקא, דרייען מיר דא איבער שוין דריי שעה ווייל זי זוכט דיך ארום מיט לעכט. בקיצור ער איז גלייך געלאפן צום טעלעפאן, און זי האט אים באפאלן, זי האט אים געזאגט, איך האב דיר געזאגט קלינגען, פארוואס האסטו נישט געקלונגען גלייך דרײַ אזייגער, גלייך ווען דו ביסט אנגעקומען, ער זאגט ווען זיי זענען געווען אויפן פליגער, דעמאלטס איז געשטארבן איינער א גוי אין אמעריקע אין ניו יארק, און וואס האט טאקע די זעלבע בלוט ווי ר' ראובן קארעלנשטיין, די זעלבע בלוט און די זעלבע נומבער, בקיצור דערציילט ער מיר דאס, ער האט גלייך גענומען דעם טעלעפאן אריינקלינגען אין שפיטאל דארטן אין ניו יארק, אז מען האט געזאגט דארטן, מען האט דאך געקלונגען פון שפיטאל צו זיין רעבעצין אז ס'איז געשטארבן דארטן א גוי און ס'איז דא נירן, גיט ער א קלינג אן אין שפיטאל, דאס איז וויפיל אזייגער? זעקס אזייגער פארטאגס האט מען נאכדעם, האט מען אים געזאגט די מעשה איז אזוי, ביי אונז איז דא א כלל אז נאך דריי שעה, מען זוכט אויף א מענטשן, מען איז מודיע דעם מענטשן. ס'גייט אריבער דרײַ שעה און מען ענטפערט נישט, גייט מען גלייך אויף דער וואס איז בתור נאך אים, ס'איז דאך געשטאנען א גאנצע שורה פון חברה וואס האבן געדארפט נירן. אז דו ביסט געווען דער ערשטער, דו ביסט געווען דער ערשטער, אבער אז דו האסט נישט געענטפערט נאך דרײַ שעה איז ביי אונז די כלל, גייט מען צו איינעם וואס איז נאך דיר. אונז האבן שוין, אנטשולדיגט, אונז האבן שוין ביידע נירן אוועקגעגעבן פאר צוויי גוים. פאר א פערטל שעה צוריק, פאר א פערטל שעה צוריק, שוין אריבער דריי שעה. ס'האט אים דארט פארדרייט מיט'ן דינגען פאר זיין רעבעצן. זי האט איבערגעדרייט די וועלט אים צו כאפן, זי האט אים נישט געקענט כאפן. זעקס אזייגער איז זי געוואויר געווארן פון דעם, האט ער אריינגעקלינגען אין שפיטאל, האבן זיי אים געזאגט, אנטשולדיגט, אונז האבן מיר דא א כלל, אז ס'גייט אריבער דריי שעה און ס'איז נישטא קיין מנה, געבן מיר עס איבער ווייטער. מיר האבן עס פאר א פערטל שעה צוריק איבערגעגעבן פאר צוויי אנדערע גוים, אוי איז ער געווארן צושמעטערט, מיר דרייען זיך צוויי אהאלב יאר און מען מוטשעט זיך אויף א ניר, צוויי אהאלב יאר, פונקט בין איך געפלויגן דא קיין פראנציסקא, און דעמאלטס איז געשטארבן א גוי, און פונקט האט אזוי געווען מיט, נישט געווען קיין טעלעפאן, נישט געווען קיין טעלעפאן דארטן, און און און און יעצט זאגן זיי א פארשפעטיגונג פון א פערטל שעה מען האט עס שוין אוועקגעגעבן, ער איז געווארן צובראכן, צושטאכן, צופליקט, צוקנאקט, שוין. ער זאגט ס'איז געווארן אינדערפרי, ס'איז געווארן טאג, האט ער געדארפט אריינגיין מיט ר' ראובן אין שפיטאל זיך איינשרייבן אויף נירן, אז מען דארף מאכן די בדיקות, די טעסט, און זיך איינשרייבן. און ער האט נישט געוואלט דערציילן פאר ר' ראובן וואס דא איז געווען יעצט. ער האט אים נישט געוואלט דערציילן וואס איז. אבער ווען מען האט זיך דארט געשטאנען, זיך פארשרייבן, און שטיין אויף די טעסטן, אויף די בדיקות דם, ר' ראובן האט געפרעגט דעם עסקן, דער עסקן זאגט מיר, ר' ראובן האט אים געפרעגט, זאג נאר, וואס ביסטו, מדוע פניכם רעים היום, וואס ביסטו אזוי צושפילט?

דאנקען דעם אייבערשטן און ס'פרעגט דער עסקן זאגט נאר דו מיינסט אז ס'האט דעם עפעס פאסירט נאך צוויי א האלב יאר ווארטן אויף א ניר האט דעם עפעס פאסירט און ער זאגט אים ניין דו ווייסט וואס עס הייסט צוויי א האלב יאר בין איך געווען ווייט פון די שטוב אפגעלאזט זיבן קינדער א א שטוב מיט זיבן קינדער און נאך צוויי א האלב יאר וואלט מען מיר איינגעפלאנצט א ניר וואס איז נישט מיינער. ביסט דאך א סימן אז ס'איז נישט מיינער, זעהסט דאך אז איך בין דא געקומען און דער ניר איז נישט מיינער, ס'איז דאך ממש א הצלת נפשות איז דא געווען, דו ווייסט אז נאך צוויי א האלב יאר וואלט אמאל געקענט זיין אזא אומגליק, איך וואלט נאך איינגעפלאנצט א א נישט מיינער. ער האט אים געשריגן די קאמפיוטער זאגט אז דער ניר פאסט פאר מיר, דאס זאגט די קאמפיוטער אז דאס פאסט פאר מיר, ס'איז פונקט די סארט פון מיין בלוט. זאגט די קאמפיוטער, אבער דער רבונו של עולם זאגט, ניין ניין, די נירן איז נישט קיין טובה פאר דיר, דערפאר האט ער מיר אויפגעהויבן אויף א פליגער קיין פראנציסקא און זאל נישט זיין קיין טעלעפאן דרײַ אזייגער כדי איך זאל עס נישט האבן, אוי מען דארף טאנצן, א הצלה, ער האט געקלינגען אין שטוב גלייך ר' ראובן געקלינגען צו זיין שטוב דא קיין ארץ ישראל, ער זאגט ס'איז געווען דא גרויסע ניסים, אוי זיי האבן געמיינט זיכער מען האט געטראפן נירן, די ניין, כמעט וואלט איינגעפלאנצט געווארן ביי מיר נישט מיינע נירן. געמיינט ווייסט ס'איז נאך צוויי א האלב יאר וואלט געווען חלילה וחלילה נישט מיין ניר דער דער עסקן האט מיר געזאגט ער מיינט ער פלאצט ער האט געמיינט ער גייט און ר' ראובן טאנצט דארטן א קאדאטשקע טאנצט א קאדאטשקע ער טאנצט רבותי ער האט מיר געזאגט אזוי ס'איז אריבער צוויי א האלב חדשים און דארטן איז געווען א גוי געשטארבן און מען האט געהאט א ניר פאר אים פאר ר' ראובן און ברוך השם האט געלעבט דרײַסיק יאר געזונטע יארן נאכדעם נאכדעם האט ער געהאט דרײַסיק געזונטע יארן דער עסקן האט מיר געזאגט אז נאך אלעם אחר הדברים האלה איז ער געגאנגען מברר זיין וואס טוט זיך מיט די צוויי גוים ווייל די צוויי גוים זענען געקומען פון צוויי עק וועלטן מען איז געקומען ווייל דארטן איז ספעציעלע שטאט אין פראנציסקא א שפיטאל אויף לייגן נייע נירן האט ער איז ער געגאנגען מברר זיין וואס טוט זיך מיט די צוויי גוים האט ער געהערט אז די צוויי גוים נאך זעקס וואכן זענען ביידע געשטארבן, פארוואס? ווייל די נירן האט אויסגעזען פון אינדרויסן זייער גוט אבער ס'איז געווען פון א שיכור ס'איז געווען מזוהם מתוכן מזוהם, נאך זעקס וואכן זענען ביידע געשטארבן. איר פארשטייט? די רבונו של עולם האט געוואלט ראטעווען א מענטשן האט ער אים אויפגעהויבן פון פרא פראנציסקא, און פונקט טאקע ווען ער איז געווען אויפן פליגער דעמאלטס איז איז געווארן די נייע נירן, אבער ס'איז נישט געווען קיין טעלעפאן, שטעלט אייך פאר ווען ס'איז דא א טעלעפאן אין מלון, אויף דריי אזייגער ביינאכט, וואלט ער דאך צוריק געפלויגן קיין ניו יארק און וואלט געפלויגן אין יענע ניר און די אייבערשטער זאל אפהיטן ווי ער וואלט געווען. אזוי האט געלעבט א איד מיט אמונה. ראה, דאס טייטש ראה, נישט די ראה אז ס'אלץ פון אויבן, נישט נ. א מענטש אן קיין אמונה, וויפיל וואלט ער געוויינט אין אזא מצב? א מענטש אן קיין אמונה, וויפיל וואלט ער געוויינט אין א מצב, צוויי א האלב יאר שטרייט, וואלגערט ער זיך, אן קיין שטוב מיט קינדער, און פונקט ווען ער איז ארויף אויפן פליגער קיין פראנציסקא דעמאלטס איז געשטארבן פונקט א גוי מיט די נירן איך וואלט דאך אזוי געוויינט אה מענטש אן אמונה וויאזוי פונקטליך דעמאלטס אזא ביש גדא אזא ביש מזל אזא שלעכט מזל און ער שטייט ר' ראובן און טאנצט ראה אנכי מען זעט אז ס'אלץ פון אויבן ראה מען זעט אז ס'אלץ פון אויבן דעמאלטס קענסטו זיין בשמחה אזא סארט שטייגער, עס איז דא אין עין יעקב איז דא דארטן א ס אין עין יעקב איז דא גאון יעקב, זאגט ער דארטן, און די גמרא זאגט אין תענית כ"ב אלע געדענקען די גמרא, רב ברוקא חוזאה האט געזען אליהו הנביא בשוקא דבי לפט, האט ער אים געפרעגט צו איז דא דא איינער א בן עולם הבא, א אין א ער ביז ער האט אים באוויזן אויף צוויי מענטשן אז זיי זענען בני עולם הבא.

און זעהן צוויי מענטשן האבן א מחלוקה, מחלוקת, טרחינן ועבדינן שלמא, מיר מאכן דארטן שלום. פרעגט דארטן דער גאון יעקב, ער פרעגט דארטן צוויי שאלות, א', רב ברוקא חוזאה טרעפט אליהו הנביא פרעגט אים ווער איז דא בן עולם הבא, וואס איז? האט געוואלט א שידוך טון מיט זיי? האט זיך געוואלט משדך זיין מיט זיי? וואס פרעגט ער ווער איז בן עולם הבא? פארוואס האט ער געפרעגט די שאלה? איינס. ב', פרעגט ער, וואס איז די פשט אין די גמרא, אז די גמרא זאגט אז די צוויי זענען בני עולם הבא? ווי קען זיין אז אונז ווייסט מען מקרא מלא דיבר הכתוב הן בקדושיו לא יאמין הן בקדושיו דער אייבערשטער אפילו ביי אבות העולם זאגט דער מדרש איז אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים פארוואס ווייל מען קען נישט וויסן הן בקדושיו לא יאמין מען קען נישט וויסן וואס וועט זיין מיט אים א מענטש האט א יצר הרע קען און ווי קען זיין פרעגט ער דער גאון יעקב אז דא זאגט ער אויף די צוויי אז זענען בני עולם הבא ווי אזוי זאגט ער אויף די צוויי זענען בני עולם הבא. זאגט ער דארטן א מורא'דיגע פשט. איך פארשטיי די ערשטע שאלה וואס האט ער געדארפט וויסן ווער איז בן עולם הבא? האט ער געוואלט זיך משדך זיין? און און ווי קען זיין טאקע מען זאגט אויף א מענטש זיכער אז ער איז בן עולם הבא? זאגט ער א מורא'דיגע פשט. דער מענטש דא מיינט ער האט תענוגים פון געלט, פון עסן. איז נישט קיין ריכטיגע תענוגים, ווייל לא עלינו, לא עלינו, יענץ, יענץ האט חלאים רעים, און יענץ האט מכאובים רעים, איז די אייבישטער זאל אפהיטן. איז די עולם הזה איז נישט קיין ריכטיגע תענוג, ווייל ס'איז דא אסאך עגמת נפש מיט צער אין דעם. איך וועל פארליינען זיין לשון, כי אם יאכל וישבע, מכל תענוגים, געלט, מיט עסן, מכל תענוגים,

ווי איז דא א תענוג מושלם? דער וואס האט געלט פעלט נישט קיין דאגות, תענוג עולם הבא דארטן איז בשלימות. האט ער געפרעגט רב ברוקא חוזאה, אליהו הנביא, צו ס'איז דא שייך אויף די עולם הזה מ'זאל האבן אזא תענוג פונקט ווי עולם הבא, תענוג מושלם! תענוג מושלם! זאגט ער, ווייסט ווער? ס'איז דא אזא זאך. ווייסט ווער? הערט גוט. זאגט ער הרוצה להנות בעודו עלי אדמות ווילסט דא האבן תענוג עולם הבא יהיה שמח וטוב לב בכל עניניו שטענדיג זיין א שמח וטוב לב בכל עניניו לאז אלץ גוט זיי פרייליך וטוב לב אין אלע ענינים אלץ איז גוט לאז לקבל כל עניני הנוגעות אליו בשמחה

דאס איז א תענוג מעין עולם הבא. דאס איז א תענוג די גאנצע, נישט געלט ווייל געלט האט ארום דעם מכאובים, עסן האט ארום דעם יסורים, יעדע זאך ער טוט דא איז מחלוקת מיט דא איז צער, עס איז נישטא, תענוג עולם הבא מושלם איז דא איין זאך זאגט ער, איין זאך איז דא, יהיה שמח וטוב לב בכל עניניו, לקבל כל עניני הנוגעות אליו בשמחה, ווי ס'פירט זיך זיין בשמחה ולא יתעצב בשום דבר מהמקרים אשר יזדמן, זאל ער נישט זיין בעצבות, כי יאמר הלא מאת אלקים היא ולמה זה אתעצב גם זאגט ער ווייטער דער גאון יעקב אם יראה אחרים מתעצבים או מתקוטטים גם כן ירבה שלום ביניהם וינחם את לבם דא זאגט ער איז דוגמת עולם הבא דאס איז א בן עולם הבא פארוואס פארוואס איז דוגמת עולם הבא אשר אין שם עצב ורוגז והכל בתכלית התענוג השלם. דאס איז די אמת'ע תענוג עולם הבא, נישט דאס, נישט געלט, נישט יענץ, נישט געלט, נישט כבוד, נישט דאס איז די עולם הבא, ווייל דא האט ער צער פון דעם און דא האט ער, די עולם הבא, דאס איז ווען ער גלייבט אלץ פונעם אייבערשטן שמח וטוב לב בכל עניניו ומקבל כל עניניו והנהגותיו בשמחה, טייטשט ער מיט דעם, דאס איז די טייטש אין די גמרא ברכות יז מיט די תנאים, הייליגע תנאים זיך געווינטשן איינער דעם צווייטן עולמך! תראה בחייך, דא אויף די וועלט זאלסט שוין פילן א טעם עולם הבא, ווי אזוי אז דו'סט זיין בשמחה אין אלע עניינים, מקבל זיין באמונה בשמחה. יא, אין אלע עניינים. עס שטייט פון הייליגן ריזשינער אז ער זאגט שלו, די גמרא זאגט אין ברכות נז, שלושה מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן, דירה נאה, אישה נאה, וכלים נאים. און די פשוט'ע פשט איז, אז א דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. און זיי האבן זיך דאן. און דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט פארקערט. די שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, די דעת פון דעם מענטשן איז מרחיב, אז די דעת פון, דאס איז מרחיב די דירה זאל זיין נאה. אז דו וועסט מאכן אז ס'איז גוט, ס'איז גוט, די דעת פון דעם מענטש איז דאס מרחיב אז ס'זאל זיין נאה. ווייל ס'קען זיין א מענטש זאל האבן א דירה פון אַכצן צימער און ס'זאל זיין ענג. דאס פעלט אים און דאס קנאקט אים און דאס איז צרה, און דא איינער וואס האט אנדערהאלבן צימער און ער גליקליך! ער גליקליך! דירה נאה מרחיבין דעתו של אדם דיין דעת וואס איז מרחיב די דירה זאל זיין נאה! די זעלבע זאך ביי די אלע אנדערע זאכן זאגט דער ריזשינער. דו, דו מיט דיין קאפ! און דיין דעת אז דו וועסט מחליט זיין ווי ער האט געזאגט פריער יהיה שמח וטוב לב בכל עניניו ויקבל כל עניניו והנהגותיו בשמחה ולא יתעצב בשום דבר מהמקרים אשר יזדמנו כי הוא אומר הלא מעשה אלקים היא מרחיבין דעתו של אדם איז רב מנחם נחום די זון פון טריסקער מגיד האט ער געהאט רדיפות פון זיין רעגירונג א זון פון טריסקער מגיד רבי רבי מנחם נחום האט ער געהאט רדיפות פון זיין רעגירונג האט ער געדארפט אנטלויפן איז אין א שטעטל איז געווען לעבן בריסק ער איז געווען דארט לעבן בריסק איז דער בית הלוי אריינגעגאנגען דארט אים מבקר זיין א וויזיט איז ער אריין געגאנגען מבקר זיין א וויזיט זעהט ער ווי די דירה איז קליין און נידעריג האט דער בית הלוי אים געפרעגט ווי אזוי גיבסטו זיך א עצה דא אזוי קליין אזוי נידעריג, האט ער אים געענטפערט אז מען איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלעמען, אז מען איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלעמען, האט דער בית הלוי זיך דעמאלטס אנגערופן, אה למדתי היום ברגע אחד מה שלא למדתי במשך כל שנותיי מרבותיי הגאונים. איך שרייב מיר דא. היינט געלערנט נאים אז מ'איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלעם. מרחיבין דעתו של אדם. דאס וועט עס מאכן ברייט. פארשטייט זיך דאס האט צוטון אויך בין אדם למקום און אויך בין אדם לבריות דאס איז אביסל ווען מען טראכט וועגן יענעם איז מען נישט מען טראכט אזוי וועגן יענעם און נישט פארנומען אזוי מיט זיך, נו, צו מרחיבין דעתו של אדם, ווען מענטש איז אזוי מרובע אין זיך, אוי אזוי פירקאנטיג אין זיך, זיי רינדעכיג, טראכט וועגן יענעם אביסל, דריי אויס דעם קאפעלע. געהערט השגות, יא, עס איז געווען היינט א הייליגע יארצייט פון הייליגן בעלזער רב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, ברענגען דארטן א מעשה אזוי אז עס איז געזעצן, ביי די רעכטע זייט איז געזעצן זידיטשויבער רבי און די לינקע זייט איז געזעצן דער קטמונ'ער רב און בדרך כלל איז זידיטשויבער רבי האט אים אויפגעהויבן דעם כוס ער האט געמאכט הגבהת הכוס פאר קידוש איז געווען אמאל פאר קידוש איז געווארן אזא שטופעניש דארטן איז דער עולם האט זיך געגעבן א שטופ איז איינער מיט די שיך האט אנגערירט דעם זידיטשויבער רבינ'ס הענט. זידיטשויבער רבינ'ס הענט האט אים אנגערירט די הענט. זידיטשויבער רבי האט געוויסט ער גייט באלד מאכן הגבהת הכוס, וואס טוט מען דא, ער דארף זיך וואשן הענט. אבער ער האט געגעבן א קוק ער קען נישט ארויסגיין. און די גבאי שלום פויגל האט אים אויך דא געזאגט וויסן אז דו גייסט ארויס וועסטו נישט אריינקומען, דו קומסט נישט אריין דא צוריק, וועסט נישט קענען דא אריינגיין, גיב א קוק וואס דא טוט זיך א שטופעניש. שוין. שוין, ער איז דארטן געבליבן בעל כרחו אויפן פלאץ, עס איז געקומען הגבהת הכוס, האט ער אים אויפגעהויבן דעם כוס. זידיטשויבער רבי האט אויפגעהויבן דעם כוס אויפן בעלזער רב. און בעלזער רב האט געהאלטן אזוי דעם כוס א מינוט, א מינוט האט ער עס געהאלטן, און האט געבן א לאז אראפ דעם כוס, געבן א לאז אראפ דעם כוס, און האט געבעטן שלום פויגל זאל ברענגען וואסער, זיך וואסער, זיך וואשן, ער האט זיך געוואשן די הענט, ער האט זיך געוואשן די הענט, ער האט זיך אויסגעדרייט אויף צום לינקע זייט צום קטמונ'ער רב, קטמונ'ער רב, איר ווילט זיך אויך וואשן די הענט? קטמונ'ער רב האט נישט געוואוסט וואס ער וויל פון אים.

אבער ווי קלוג האט זיך דא עצה געגעבן, טא, ער האט גענומען פאר זיך וואסער, ער האט געוואלט זידיטשויבער רבי'ס וואסער, האט ער זיך געוואשן, און פרעגט דעם קטמונ'ער רב צו ער וויל וואסער, און זידיטשויבער רבי צו ער וויל וואסער, און קיינער זאל נישט טון. יא, עס שטייט דא. ער רעדט נישט יעצט וועגן זיין קדושה, מ'רעדט נישט יעצט וועגן רוח הקודש, ער האט נסבול געווארן פון די גאנצע קאפ און אויף פאר יענעם, וועט, וועט, גיבט מען זיך א עצה, יא. די קאפ פון יענעם הערט השגות אין דעם גרויסן הייליגן בעלזער רב יא מען דערנענטערט זיך רבותי צו א גרויסן שבת שבת מברכים אלול ראה דער עולם ווייסט אז ראה מוז פאלן אדער ראש חודש אלול אדער שבת מברכים אלול ראה מוז פאלן איינע פון צוויי אדער ראש חודש אלול אדער שבת מברכים אלול ראה ראשי תיבות ראש אלול היום ראש אלול היום מיר שטייט אין ערשטן צדיק הרב ראה ראשי תיבות ראש אלול היום וואס איז דער פשט און אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אז היום באקאנטע זוהר הקדוש ויהי היום ויבואו בני אלוקים שטייט אין זוהר הקדוש היום דא ראש השנה. דא איין טאג אין יאר. ראש השנה איז נישטא קיין שום אנדערע טאג. אלץ איז נאר ראש השנה. ס'פאסירט גארנישט אינמיטן יאר. אלץ פאסירט נאר ראש השנה. מ'דערציילט נאך ביים חזון איש איז געפלויגן דא א פליגל, א זבוב. און די גבאי האט עס אוועקגעפליקט. און די זבוב איז צוריקגעקומען. און ער האט אים נאכאמאל אוועק געפליקט, געפליקט פון אלע זייטן, ער ריקט זיך, ער רייסט זיך מיטן זבוב, ביז די חזון איש האט אים געזאגט אפשר גענוג, ס'איז א זבוב פון ראש השנה, דיר גארנישט העלפן. ס'איז נישט נאר א זבוב בצורת זבוב, א זבוב בצורת אדם אויכעט, אלע זאכן אלץ איז ראש השנה. היום דא ראש השנה גארנישט פאסירט נישט אינמיטן יאר. ווי האט געזאגט רבי חיים שמולעוויץ, דארטן איז געווען עפעס א אלטיטשקע, וואס ער איז געווען, אז זיי זיי פון א קעלט אין חודש שבט איז ער געווארן פארקילט און קריגן א לונגען אנטצינדונג און איז אוועק חודש שבט פון א לונגען אנטצינדונג פון די קעלט פון די פארקילעכץ האט ער געזאגט ער איז אוועק פון די קעלט חודש שבט ער איז אוועק ווען די זון האט געבראטן אין די מחזור ראש השנה. פון די זיבן וואס דאטש ווייל אלץ ראש השנה היום דא ראש השנה זאגט ער אבער ראה אנכי נותן לפניכם היום פארן היום דא ראש השנה זאגט די אייבערשטער געב איך עס ביי דיר אין די הענט ברכה וקללה אויף דעם גיב מיר א חודש אלול עס ווענדט זיך יעצט ביי דיר אין די הענט ראה אנכי נותן לפניכם היום היום ראש השנה טוט די אייבערשטער אבער פארן היום דא ראש השנה פאר גיב איך עס ביי דיר אין די הענט, ביי דיר אין די הענט, אויסנוצן דעם חודש אלול, און ביי אונז אין הענט, שפרו מעשיכם וברית לא תופר. גייט מען אריין אין די מברכים אלול, מיט א שמחה. בעלזער רעבעס פלעגן שטארק משבח זיין די אונגערישע אידן שבת מברכים אלול, רבי ישכר דוב בעלזער, און רבי אהרל'ע בעלזער דער בעל הילולא, מען פלעגט משבח זיין די אונגערישע אידן, אויף וואס? אז זיי גייען בענטשן די וואך חודש אלול, גייען זיי זאגן ראש חודש אלול יהיה גייען זיי זאגן מיטן ראש השנה'דיגע ניגון, זיי גייען זאגן ראש חודש אלול יהיה ביום החמישי ולמחרתו ביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, זיי גייען בענטשן חודש אלול מיטן ראש השנה ניגון, און אויף דעם פלעגן זיי משבח זיין די אונגארישע אידן אז זיי בענטשן חודש אלול מיטן ראש השנה'דיגע ניגון. ס'טייטש איז א... אז פארשטייט זיך מיט א שמחה, יא? מיט א גרויסע שמחה, מ'גייט ארויס אויף דאטשע, די נשמה דארף אויך דאטשע. די דאטשע פאר די נשמה, אזוי רופט עס אן בעל התניא, א דאטשע פאר די נשמה, גרויסע דאטשע. און ממילא דארף מען זיין מיט א שמחה, אוואדע מ'בענטשט חודש אלול, דאכט זיך מיר אז עס איז נישטא אין קיין שום פרשה אין תורה וואס שטייט אזויפיל מאל ושמחת פונקט ווי די וואך, פונקט פרשת ראה. נישטא קיין שום פרשה אין תורה. וואס שטייט אזויפיל מאל ושמחת ישמח אין טיילן די וואך וואס שטייט ושמחתם ושמחתם ושמחתם ושמחתם ווייל פארשטייט זיך מיט א שמחה און מיט א שמחה נעמט מען זיך אין די הענט מען הייבט אן תשובה צו טון מען הייבט זיך אן צו נעמען אין די הענט מען הייבט זיך אן צו נעמען אין די הענט איז זיי משבח געווען אז מען האט געבענטשט חודש אלול מיטן ראש השנה ניגון ראש השנה ניגון וואס דאס איז דא אז מ'שטעלט אפ א קאר יא דער עולם ווייסט ווער ס'דרייווט א קאר מען שטעלט אפ א קאר, אבער די ראד דרייט זיך נאך ווייטער, די ראד דרייט זיך ווייטער, אבער מען מאכט א אמברעקס, גיט זיך עס א שטעל אפ, אזוי איז דא, מען שרייט שבת מברכים אלול, אבער זיינע רגילות'ן פארן ווייטער, זיינע רגיל ער פארט ווייטער, מען האט גענומען אזא ניגון פון ראש השנה ראש חודש אלול יהיה ביום החמישי, מילא דאס איז א אמברעקס, שטעל אפ, גיט זיך א שטעל אפ, ווער אנדערש? און פארשטיי ראה אנכי נותן לפניכם היום, פארשטיי אז מען גיט עס לפניכם היום. איך האב געהערט פון זקני גדולי ירושלים אז די לוויה פון ר' דוד באראן וואס איז געווען מוצאי שבת מברכים אלול און ס'האט אים מספיד געווען דער ראש בית דין הרב בענגיס הרב בענגיס האט אים מספיד געווען און הרב בענגיס האט מספיד געווען און האט געזאגט אז ער געדענקט ווען ער איז געווען יונג ווען ער איז געווען א בחור און מען האט געשריגן ראש חודש אלול יהיה אונטן, מען האט געגעבן א געשריי פון עזרת נשים וואסער וואסער וואסער, מען האט געחלשט, געשריגן וואסער, ירא שמים, כ'ווייס נישט היינט צו זאגן וואסער שרייען וואסער אבער אויפהערן צו שרייען קאלא, אויפהערן צו שרייען גלידה, אייזקרעם. הייסט עס אויפהערן צו שרייען? פארשטייט איר? אפשטעלן אביסל די ראד, פארשטייט איר? מיין זיידע זכרונו לברכה רבי משה מרדכי לעלובער פלעגט זאגן אז ביי זיין זיידן ביי ר' דוד'ל איז געווען ערב שבת מברכים אלול האט געכאפט אזא פחד, א פרייליכע פחד, א פ אז די אלע משרתים אינעם שטוב פלעגן פאלן איינער אויפן צווייטן מפייס זיין איינער צווייטן פונקט ווי ערב יום כיפור פאלן איינער אויפן צווייטן מפייס זיין. יא. אריין גיין אין די עניינים אביסעלע רבותי פארשטייט זיך מיט א שמחה דער בית אהרן שרייבט פאר א זון זיינע אין א בריוו ס'איז מופיע אין ספר בית אהרן דאכט זיך קמ"ט ער שרייבט דארטן אז חודש תשרי בענטשט מען דאך נישט מען בענטשט נישט חודש תשרי שרייבט ער מען זאל מכוון זיין ביי ברכת החודש פון אלול אויך אויף תשרי אויף צוויי חודשים. מחמד האבן ביידע חדשים. איר ווייסט וואס הייסט מכוון אויף ביידע חדשים? און מכוון ראש השנה, ראש השנה תשרי, זאגט רשי אין ראש השנה דף ח', אז ראש השנה ווערט געשריבן אלעס ביז כל הקורות אותם עד תשרי הבא ביז תש"פ, ראש השנה גייט אלעס ווערן געשריבן ביז תש"פ, איז דער בית אהרן האט געזאגט אז דעם שבת צו מכוון זיין אויף אלול תשרי, דארפסטו וויסן ביסטו מכוון ביז תש"פ שוין. שטייט אלול תשמ ב ג' און שם חמ ב תשמ פ, מילא אריינגיין שבת מברכים אלול מיט א מיט א געדאנק מיט א שמחה, זיך געבן אביסל טאקע א שאקל, ווי מען זאגט מיט א ניגון, יעדער איינער נעמט זיך א שאקל דא ביי די חבורות, דא בכל אתר ואתר האט מען געמאכט דא שוין יארן, א פון שבת מברכים אלול, יעדן שבת א ספר תהילים. שבת מברכים א ספר ראשון די קומענדיגע שבת ספר שני שפעטער ספר שלישי אזוי ענדיגט מען תהילים פאר ראש השנה אויכעט אויסער דאס דאס אנשי יעדע שבת א ספר תהילים אריין אין די יונן זיך געבן א ביסל א שאקל און גייט אריין אין אנדערע לופט אנדערע טעג זיך געבן זיך געבן א ביסל א שאקל אזוי טייטש דער הייליגער רבי רבי יששכר דוב בעלזער ער שרייבט אזוי אז יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלוקי אביכם אמש אמר אלי השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע טייטשט ער אזוי יש לאל ידי לעשות עמכם רע דאס האט לבן ארמי געזאגט דאס איז דער מקטרג דער מקטרג הייבט אן צו רודערן ער וויל אנהייבן צו קאמאנדעווען דער מקטרג הייבט אן צו קאמאנדעווען יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ער וויל גיין מאכן רע. ואלקי אביכם אמש ראשי תיבות שבת מברכים אלול, דער רבונו של עולם זעט די התעוררות תשובה וואס ווערט ביי אידישע הערצער שבת מברכים אלול, זאגט דער אייבערשטער לבן השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, דער אינגערמאן נעמט זיך, זעהסט נישט ער האט זיך גענומען שבת מברכים אלול, ער נעמט זיך, ואלקי אביכם אמש, ראשי תיבות שבת מברכים אלול, די הרהורי תשובה, וואס א איד האט אין שבת מברכים אלול, שרייט אן די אייבערשטער השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ממילא מען גיבט זיך א פרייליכן נעם, מען דארף וויסן רבותי מען גייט זיך, גייט זיך אוועק שטעלן מיט א פנים צום בורא עולם, נאר צו זאגן אזוי, וויאזוי פלעגט מען זאגן ירושלים, האט מען געזאגט אז א צייד האט געכאפט פיש, געכאפט פיש, וויאזוי האט ער געכאפט פיש? ער לייגט אריין א רשת מיט עסן אין ים, א רשת מיט עסן, און דער פי, און ביינאכט אינמיטן נאכט די פישעלעך כאפן זיך אריין, זיי עסן געשמאק, אבער גלייך ווי זיי עסן ווען זיי גייען אריין, ווערט ער פארקלאפט, און פארטאגס האט דער צייד ארויסגענומען דעם רשת, און האט ארויסגענומען דעם רשת האבן די פיש אנגעהויבן צו וויינען א שאד מען האט געדארפט ארויסגיין גלייך נאכן עסן וואו זעמער געבליבן מען דארף ארויסגיין א שאד מען דארף ארויסגיין גלייך נאכן עסן און די פיש האבן נישט געכאפט אז ווען דו האסט געגעסן ביסטו געווארן פארקלאפט ווען דו האסט געגעסן איז שוין געווען דערנאך ווען דו האסט געוועסן ווען דו האסט געגעסן איז שוין געווען דערנאך און ער זאגט אזוי די מענטש וויינט אינמיטן יאר א שאד ווען ער מאכט נישט דאס וואלט דאס נישט געשען ווען ער מאכט נישט דאס וואלט דאס נישט געשען ער זאגט א שאד די אלע א שאד ס'איז שוין אלץ שוין געענדיגט פון ראש השנה דו וויינסט פונקט ווי די פיש, א שאד ווען איך גיי נישט דארטן וואלט דאס נישט געשען, ווען מ'גייט נישט דארטן וואלט נישט געווען די עקסידענט, ווען מ'גייט נישט דארטן וואלט נישט געווען קראנק, ווען מ'גייט נישט דארטן וואלט נישט געווען דאס, ער כאפט נישט ער וויינט פונקט ווי די פיש ווייל ס'איז אלץ געשריבן געווארן פון ראש השנה שוין געענדיגט. אבער דאס איז ראש השנה, אבער אין חודש א שבת מברכים אלול זאגט ער, ראה אנכי נותן לפניכם היום פאר דעם היום, אנכי נותן לפניכם ס'איז ביי דיר אין די הענט צו ברכה צו קללה, יעצט חודש אלול איז ביי דיר אין די הענט, דאס זאגט די תורה אין תקפ"ב, תקפ"ג זאגט ער זאגט ער זאגט דער טור אז אין חודש אלול כל המוסיף לבקש רחמים זכות הוא לו מ'האט דיר געגעבן די מתנה זכות הוא לו טוסט קיינעם נישט קיין טובות זכות הוא לו ס'איז ביי דיר אין דעם זיך איינצוקויפן א זיס יאר שוין דארף מען פשוט זיך איינקנאקן אביסל ווייסט די וועלט זאגט אז ס'איז געווען עפעס א אינגערמאן אמאל עפעס א שווערע שלום בית פעקל צוויי וואכן נאכן חתונה צוויי וואכן נאכן חתונה א יונגערמאן האט געזעצן און געגעסן א מיטאג א פליישיגע מיטאג ער האט געגעסן א פליישיגע מיטאג און נאכן עסן זאגט ער פאר זיין רעבעצן ער וויל א גלאז קאווע האט ער געזאגט זאגט ער אבער די שווארצע קאווע האסט דאך יעצט געגעסן פליישיג ניין מיט מילך וואס מילך סויע מסתמא ניין פון א קי ביסט נארמאל האסט דאך יעצט געגעסן פליישיג געב מיר מאך מיר, פלייש, קאווע מיט מילך פון א קי. זי זאגט, ביסטו משוגע ביסטו, בשר בחלב. זי איז געלאפן גלייך צום רב, זי וויל נאך היינט א גט, נאך פארן שקיעה. ער וויל בשר בחלב וויל ער. דער רב האט געזאגט, איך מוז זען ביידע צדדים. איך מוז זען ביידע צדדים, איך קען נישט פסק'נען פון איין צד. דער רב איז געגאנגען אזוי צו אים אין כולל, און האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אזוי בעקיפן, איידל. פרעגט אים, וואס האסטו היינט געגעסן? זאגט ער אים, פליישיג. וואס האסטו געטרינקן? זאגט ער, כ'האב געבעטן א גלאז קאווע. וואס א קאווע? אן קיין מילך. זאגט ער, ניין מיט מילך. וואס פאר א מילך? פון א קי. זאגט ער, ביסט נארמאל? האסט געבעטן מילך פון א קי? א קאווע מיט מילך פון א קי האסטו געבעטן נאך א פליישיגע סעודה? האט ער אים געזאגט, רב לעבן, איך לעב שוין מיט איר צוויי וואכן, איך קען איר גוט. איך ווייס יעדע זאך וואס איך בעט איר קומט אן זעקס שעה שפעטער. יעדע זאך וואס איך בעט איר קומט געדויערט זעקס שעה ביז זי ברענגט עס. מיין במה דברים אמורים, איך מיין צו זאגן דא עפעס רבותי מען גייט זיך אוועק שטעלן דא באלד ראש השנה. ר' אהרן הויכער איז נאך געקומען באלד היום די טאג איז ראש השנה. איז מילא אויב סך הכל נאך זעקס וואכן נאך ווייניגער פון זעקס וואכן רבותי. נאך ווייניגער פון זעקס וואכן, זאגט זעקס שעה, ווייניגער פון זעקס שעה, איז מילא איז נישט דא און פארטיג. און לאמיר זיך יעצט געבן א כאפ, ווייניגער פון זעקס וואכן צו ראש השנה, לאמיר זיך יעצט געבן א כאפ, לאמיר זיך יעצט געבן א שאקל, האט מיר געזאגט א אינגערמאן, אז ער האט אפגעשטעלט דא א טרעמפ תשעה באב נאכמיטאג אין ירושלים, האט ער געוואלט א היטש, א היטש, ער האט געדארפט אנקומען אין הדסה אין שפיטאל, דער דרייווער, מורא'דיג נדיב לב געווען, ער האט געפריווט צו פרעגן דעם דרייווער ווי קומסטו אן? ער האט געוואלט וויסן ביז ווי ער קען פארן. אבער דער דרייווער האט איהם געפרעגט ווי דארפסטו? און האט איהם אריינגעפירט ביז הדסה. ביז הדסה האט ער איהם אריינגעפירט אויפן פלאץ. ער האט געזעהן ער האט געמאכט פאר איהם א אומוועג. ער איז אראפ דארט און זאגט, א שכוח, א גרויסן שכוח, האסט געמאכט א ספעציעלע וועג פאר מיר. האט ער איהם געזאגט, דו ווייסט, ס'איז געווען תשעה באב נאכמיטאג.

נושאין און נושאין תשובה נאך נושא תשובה נכונה נאכאמאל רעי' און אויך אין נושאין זאגט ער ראש אלול הבית אשר נגד כל ישראל נושא תשובה נכונה זאגט ער וואס איז די טייטש אבער ווען ער הייבט אן זאגט ער כי יתחיל מבעוד מועד בערב ראש חודש אלול ולא ימתין עד יום הכיפורים ווארט נישט ביז דעמאלטס. מיט דעם איז ער מסביר, נאר גיט דו הייב שוין יעצט אן תשובה צו טוהן. טייטש ר' חיים פאלאדזשי מיט דעם, ראה לשון יחיד, ראה, אנכי נותן לפניכם לשון רבים, אויב זאגט לשון יחיד ביסטו ממשיך אין לשון רבים. זאגט ער ווייל די גמרא זאגט אין יומא פ ו אפילו יחיד ששב בתשובה,

איר ראש השנה לפניכם היום, זאגט ער היום איז דאך דער יום הדין ראש השנה, עס משפיע זיין אויף די גאנצע וועלט, וכן ביום הכיפורים שבאותו היום נכתבים ונחתמים. את הברכה זאגט ער אם ישוב, ער טוט תשובה, ואת חס ושלום אם לא ישוב, זאגט ער את הברכה אשר תשמעו זאגט רבי חיים פאלאג'י את ראשי תיבות אלול תשרי, כי אם ישוב בהם יזכה לרוב ברכה, מ'גייט אריין אין די זיסע טעג, די געשמאקע טעג, געהויבענע טעג מיט א קרבת אלקים, מזל אלול בתולה שטייט אין רמב"ן, מזל אלול בתולה איז באווייזט אויף די גרויסע אהבה, אבער עס איז אויך דא א מושג וואס שטייט קרקע בתולה אין די גמרא הייסט שלא נחרשה מעולם קענסט יעצט ווערן א קרקע בתולה א נייע מענטש אינגאנצן מיט א נייע יראת שמים, מען גייט זיך נעמען בנים אתם לה' אלקיכם די וואך, רבי ר' בונם זאגט. רבי ר' בונם זאגט בנים אתם לה' אלוקיכם, זאגט ער אזוי, אז חזל זאגן די גמרא זאגט אין ראש השנה כ ה, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם, דרש'ן חזל, שטייט אותם אן א ו', דרש'נט די גמרא אל תקרא אותם אלא אתם, וואס טייטש אתם? אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעין, אתם אפילו מזידין. אפילו במזיד קובע געווען ראש חודש נישט בזמנו, בשוגג צו בטעות צו במזיד, ווען מ'האט קובע געווען דאס איז ראש חודש, דאס איז עס. אתם אפילו שוגגים, ווען מ'איז קובע. אותם, זאגט ער, נאכאמאל וואס שטייט אותם אן א וואו, מיינט עס אתם.

דרש'נען חזל אל תקרא אותם אלא אתם, אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים, איז אוואדע און אוואדע ווי ס'שטייט אתם, איז אוואדע אפילו שוגגים אפילו מזידים, איז אוואדע דעמאלטס אז וואס? איז יעדע איינער, יעדע איינער, מ'נעמט זיך, נעמט זיך, רעדט פון יעצט שבת מברכים אלול. זאגט נאך ס'איז געווען די אינגע רבי אין סלאנים ווען ער איז אוועק רבי שלמה דוד יהושע געווען די אינגע רבי אין סלאנים ווען ער איז אוועק האט מען געבעטן פון ר' מאטל ער זאל איבערנעמען ער זאל אנהייבן צו פירן ער האט נישט געוואלט בשום פנים ואופן אבער צום סוף האט ער מסכים געווען ער דערציילט אזוי אז ס'איז דא א שפיל ווי די עולם קען עס אפשר שאכמאט שאך די שאכמאט איז דא דארטן א מלך מיט א מלכה אינמיטן שפיל איז מ'האט געהאלטן טיף אינמיטן א שפיל, און דער מלך איז נעלם געווארן. ס'איז נעלם געווארן דער מלך! מען האלט דאך טיף אינמיטן א שפיל, מען קען נישט אפשטעלן. בקיצור האבן זיי גענומען א שאלעכץ פון א ניס, מען האט געזאגט זאל דאס זיין דער מלך. מען האט ווייטער ממשיך געווען שפילן, דאס איז דער מלך. יא, דאס איז דער מלך. פארוואס? ווייל די שפיל מוז ממשיך זיין. האט ער געשריגן אין ר' מאטל, און האט געזאגט אזוי, ער קען נישט ממשיך זיין, ער קען זיין פירן, איך קען פירן? האט ער געזאגט ברוב ענווה.

שוין געגאנגען מ'זעט אין מיטן ער איז נישט מלך ער איז שולחן צו ניס געווארן ער געווען א מלך א שולחן צו ניס רבי איד ער געווארן א שולחן צו ניס רבי איד די שפיל מוז ממשיך זיין און נעם די שולח צו אניס און דארטן פירן דיין מלוכה זיי ממשיך דו ביסט אפינגען ווייל א מלך דארף א שולח צו אניס אויך זאל פירן זיין מלוכה טו זיך נישט לאזן ווי מ'האט מיר געשמועסט אז ס'געווען איינער אריינגעגאנגען אין א שול אין א שול דארטן זיי געזאגט דארטן

יא, אונז קען פירן פירן די מלוכה, אבער די עיקר מען גייט זיך אנעמען, שבת מברכים אלול, מ'גיט זיך א שאקל און אננעמען, יעדע איינער בנים אתם לה' אלקיכם, יעדע איינער און איינער דער רבונו של עולם ווארט אפ אויף אונז, אוי! ס'איז געווען דא תש"כ, איז געווען א מורא'דיגע מעשה וואס דעמאלטס איז גאר שטארק נתפרסם געווארן. עס איז געווען די אלטע פיטסבורגער, נישט די פיטסבורגער וואס איז אוועק, נאר זיין טאטע, דער אמונת אברהם. ער איז געפארן אמאל אין חוץ לארץ, ער איז געווען אין ניו יארק. בקיצור, ער איז פון דארטן געפארן, ער איז געפארן אויפן פליגער מיט אכט, אכט מענטשן. אינמיטן וועג, ביז פון ניו יארק איז ער געפלויגן דארטן מיט אכט מענטשן. אינמיטן וועג איז געווען א שווערע תקלה אין פליגער, און מ'האט מודיע געווען פאר אלע נוסעים זאלן זיך גרייטן, גרייטן, זאגן ווידוי, זיך צוגרייטן. אבער וואס, בחסדי שמים איז געווען דארטן ניסים, מ'האט געטראפן בקרבת מקום דארטן א עירפארט, עפעס א פלי פלאץ, די טייטש פאר א עירפארט, אין די לעצטע מינוט ממש איז געווען ניסי ניסים זענען אראפ בשלום. אראפ בשלום דארטן, דער פיטסבורגער רבי מיט אכט מענטשן, עס איז נײַן אידן, און אראפ אונטן, ממש גוים, עס איז געווען ניסי ניסים, און די לעצטע מינוט האט ער געטראפן א עירפארט ווי צו, און אנגעקומען דארטן, איז האט ער זיך געוואלט שטעלן דאווענען פיטסבורגער רבי, און ער האט געזאגט, ער האט געזאגט פארן גבאי, ער זאל גיין קומען, ער זאל פרעגן דארט, עס זענען געווען פול גוים, אין א פעלד, האט ער געפרעגט צו ס'איז דא דא עפעס א צימער ווי מ'קען אריין גיין דאווענען, האט נישט געוואלט דאווענען אויפן פעלד, האט געוואלט אריין גיין אין א צימער, האט ער געפרעגט, זאגט מען זאל, האט זיך די גבאי פרעגן איינעם פון די גוים, גייט צו גיין דארט, געווען בלויז גוים דארט, גייט צו גיין צו איינעם, געפרעגט זאג נאר ס'איז דא דא עפעס א צימער, איז דא דא א רבי וואס וויל אריין גיין דאווענען, האט יענער געגעבן א חלש אויפן פלאץ, האט געגעבן א חלש אויפן פלאץ. בקיצור האט ער געמינטערט האט ער געזאגט וואס איז? האט ער געזאגט רבי איד האט ער געזאגט פארן גבאי איך בין נישט קיין גוי דא זענען אלע גוים איך בין אבער נישט קיין גוי איך בין א איד וואס איך קום פון א חסידישע משפחה אין וויליאמסבורג נאר אלס בחור האט ער אנגעהויבן אראפצוגיין פון די וועג מטה מטה מטה נעבעך לא עלינו ביז ער איז אנגעקומען אין דעם פאררוקטע מדינה עפעס א פאררוקטע מדינה דארטן געווען די עירפארט און ער האט זיך דארטן מתבולל בין הגוים מתבולל בין הגוים שוין פארגעסן לאנג ער האט זיי געזאגט די לעצטע נאכט איז זיין טאטע געווען ביי אים בחלום און זיין טאטע האט אים געזאגט איך האב היינט יארצייט איך וויל זאלסט זאגן קדיש טאטע וואס קדיש דו ווייסט ווי איך בין אויף די וועלט האט ער געזאגט דאס א גוי גמור געווען לא עלינו א גוי יא יא דו ווייסט ווי איך בין אויף די וועלט וואס קדיש און דער טאטע איז געבליבן ווארטן וואס זיינס איך האב היינט יארצייט איך וויל זאגן קדיש דו דארפסט מיין קדיש מיין קדיש וועט דיר עפעס העלפן פון מיין נידעריגע מצב וועט דיר העלפן עפעס מיין קדיש דער טאטע איז געשטאנען אויף זיינס איך דארף דיין קדיש, האט ער אים געשריגן טאטע ווי זאל איך זאגן דא קדיש ס'איז נישטא מנין דא איז בלויז גוים דא, איך בין א גוישע מדינה, ס'איז געווען מיטן נאכט ער האט געחלומט באריין, האט אים דער טאטע געזאגט און אז איך וועל דיר שיקן אידן דאווענען וועסטו זאגן קדיש? און פלוצלינג האב איך געזען אז פאלן אראפ אזוי נײַן מענטשן אזוי פון הימל אראפגעפאלן מיט א פליגער אראפגעגאנגען און האט ער געגעבן א חלש, ווייל ער האט פארשטאנען זיין טאטע האט אים געשיקט ער זאל קענען זאגן קדיש זיין טאטע האט געפועלט אין הימל די פליגער מיט די מעשות. געפועלט אלצדינג ווייל ער האט געוואלט זיין זון זאל זאגן קדיש. סוף דבר איז געווען אז דער איינער איז זוכה געווארן לתשובה פון די מעשה, ושב לכור מחצבתו אין וויליאמסבורג און אויפגעשטעלט א שיינע שטוב. ער איז היינט א וואוילער איד, אויפגעשטעלט גאר א שיינע שטוב. פאזעוועס דערציילט. פארוואס איז ער נישט צוריק געגאנגען? ער איז צוריק ער איז צוריק געגאנגען קיין וויליאמסבורג, וואס האט אים צוריק געכאפט? ווער ווייסט וואס האט אים צוריק געכאפט? ווייל ער האט געזען דעם נידעריגן מצב אין די ווייטע גוי'שע מדינה איך א גוי גמור דער טאטע אויבן זאגט ניין איך דארף דיין קדיש! איך דארף דיין קדיש! איך בין א גוי גמור איך מוז דיין קדיש! זאג איך דארפן אונז רעדן צו אונז אויך ווי נידעריג איך בין, דער רבונו של עולם זאגט איך דארף דיין קדיש, דו זאלסט מיר מקדש זיין שמו יתברך בנים אתם, אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידין אתם אפילו מתים. יעדע איינער דער אייבערשטער זאגט איך דארף דיין קדיש, רופט יעדן איינעם דו ביסט מיין בן בנים אתם לשם אלקיכם, וואס דעם אתם אפילו שוגגים אפילו מזידים אפילו מתים, איך דארף דיין קדיש. די איז זאגט סאטמאר רב זכרונו לברכה, זאגט אזוי אז די גמרא זאגט אין קידושין למד ו', תניא, בנים אתם לשם אלקיכם, זאגט די הייליגע גמרא בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר בין כך ובין כך קרויים בנים אתם קרויים בנים. ס'איז דא א תשובת הרשב"א קוף צדיק ד, זאגט דער רשב"א אז אפילו מען ווייסט אין גאנץ ש"ס רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, דא איז די הלכה ווי רבי מאיר, אז וואס? אז בין כך ובין כך קרויים בנים, שטענדיג א בן בלייבט א בן, אפילו אינו עושה רצונו. סאטמאר רב זכרונו לברכה האט געזאגט, סאטמאר רב זאגט אזוי, ס'איז א באקאנטע סגולה, אנצינדן א לעכט, צו געבן א פרוטעלע צדקה און זאגן אלקא דמאיר ענני. ווער, פון וועמען נעמט זיך די סגולה? ווער ס'לערנט די גמרא אין עבודה זרה י"ז עמוד ב', פון רבי מאיר אליין. רבי מאיר אליין האט עס געזאגט פאר'ן שומר בית האסירים. ס'איז א סגולה וואס רבי מאיר אליין האט געזאגט אלקא דמאיר ענני. זאגט דער סאטמאר רב וואס איז די פשט אין דעם אלקא דמאיר וואס איז די ער זאגט אזוי די גמרא זאגט אין עירובין י"ג זאגט די גמרא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו די גרעסטע חריף רבי מאיר איז געווען די גרעסטע איז ולמה לא קבעו הלכה כדבריו פארוואס האט מען נישט קובע געווען הלכה ווי רבי מאיר מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ס'טייטש אזוי, אז גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, אז די הלכה דארף זיין ווי רבי מאיר. נו, פארוואס האט מען נישט קובע, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. פארוואס האט מען נישט קובע געווען הלכה כמותו, פארוואס? ווייל לא ירדו חבריו לסוף דעתו. זאגט ער, אבער אין הימל ווייסט מען דאך יא לסוף דעתו. איז אין הימל ווייסט מען יא אז די הלכה איז ווי רבי מאיר. יא? זאגט ער ווען א מענטש דארף א רפואה צי א ישועה, א מענטש דארף א רפואה צי א ישועה, שרייט ער ער ווייסט פארוואס די פארוואס ס'איז אים אזוי שלעכט וועגן זיינע חטאים און פשעים, זאגט ער אלקא דמאיר, רבי מאיר האט געפסק'נט בין כך ובין כך קרויים בנים, אפילו איינער האט זיך, און אלקא אין הימל ווייסט מען דאך יא די הלכה רבי מאיר, דא איז לא ירדו חבריו לסוף דעתו, אבער אלקא דו ווייסט דאך יא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותו, איז אלקא דמאיר ענני, נו ענטפער מיר, ווייל דו ווייסט דאך אז בין כך כביכול גלוי וידוע די הלכה איז ווי ר' מאיר, אז בין כך ובין כך קרויים בנים. טייטש סאטמאר רב אזוי, מ'בעט זיך ראש השנה אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, אם כעבדים עינינו לך תלויות. טייטשט ער אזוי. ער פרעגט וואס אם כעבדים עינינו לך תלויות, פארוואס? ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו, בזכות וואס? זאגט סאטמאר רב אזוי, אם כבנים האב איך זיך געפירט ווי א איד ווי א בן, איז רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים וועסטו זאגן איך האב זיך נישט געפירט ווי א בן איך האב זיך געפירט שלעכט, אבער עינינו לך תלויות דו ווייל דו ווייסט דאך יא די הלכה פון רבי מאיר, עד שתחננו אלקא דמאיר ענני, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו, דאס איז ואם כעבדים עינינו לך תלויות. אז א בן בלייבט א בן, נו זאגט דער אלטער זוטשקער רבי זכרונו לברכה נחל יצחק, ער זאגט אזוי ס'איז דא א פסוק אין פרשת האזינו שחת לו לא בניו מומם, געדענקסט דעם פסוק? שחת לו מיט א ו' און לא מיט א אלף בניו מומם, טייטש שחת לו א איד האט אנגעמאכט עבירות מיט השחתות, און לא בניו און ער מיינט אז וועגן דעם איז ער שוין נישט קיין זון מומם דאס איז א מום דער וואס ער מיינט אז ער איז שוין נישט קיין בן שחת לו איינער וואס ער וואס ער וואס ער האט משחית געווען און ער מיינט אז לא בניו אז ער איז שוין נישט קיין בן מומם דאס איז א מום פון א מענטש א איד ווייסט בין כך בין כך קרויין בנים בנים אתם לה' אלקיכם אלקא דמאיר ענני זיך האלטן גוט און אויב דעם פיטסבורגער האט מען אראפגעשיקט דארטן מיטן פליגער דארטן צו יענעם וואס איז געווען כגוי גמור ער איז שוין געווען א מתבולל א מתגולל און דארט האט מען אריינגעשיקט מען ווארט אויף זיין קדיש איז אויף אונז אוודאי און אוודאי בנים אתם לה' אלקיכם ערב שבת מברכים אלול דער רבונו של עולם ווארט אויף אונז גיי שריי איך בין א צדיק איך ווער א נייע מענטש שבת מברכים אלול פירוש פירוש משניות אבות פרק ב' משנה ג' אבער די משנה זאגט דארט אין די משנה אל תהי' רשע בפני עצמך זאגט דער רמב"ם די לשון אין פירוש משניות ואל תהי' רשע בפני עצמך זאגט דער רמב"ם, כשיחשב אדם עצמו חסר ופחות, ער וועט האלטן איך בין גארנישט, איך בין גאר חסר ופחות, לא יגדל בעיניו חיסרון שיעשה. וועט נישט זיין ביי אים אזוי גרויס די עבירה, איך בין דאך א גארנישט. דו זאלסט מחליט זיין שבת מברכים אלול איך בין נישט קיין גארנישט, איך בין א בן, פאסט נישט פאר מיר אזעלכע הנהגות. פאסט נישט. זאלסט מחליט זיין. איך בין א בן, ס'פאסט נישט פאר מיר אזעלכע הנהגות. איך בין א בן, איך פיר זיך אנדערש. רבי אליעזר אייכלער, ער איז געווען רב פון די באיאנער רב אין ניו יארק. אבער פארדעם איז ער געווען ראש ישיבה אין טאהש, האט ער דערציילט אז דער ער איז געווען ראש ישיבה דארטן אין טאהש, דער טאהשער רבי איז געווען האט זייער נישט געהאלטן פון ארויסווארפן א בחור פון ישיבה, ער האט נישט געלאזט אוועק ארויסווארפן קיין בחור, האט ער געזאגט אז ער האט געהאט צו טון אמאל מיט עפעס א בחור וואס איז עבר כל הגבולות, און ס'איז געווען א אסיפת צוות, די צוות איז געווען, די גאנצע יש י, די צוות איז מגיע, די אלע רמי"ם, זיי האבן מחליט געווען פה אחד מיר מוזן אים ארויסשיקן פון ישיבה. אבער דער רבי איז באלעבאס, מען טאר נישט אנעם רבי'ן טאר מען גארנישט טון, דער ראש ישיבה, דערציילט ער, דער רבי אליעזר אייכלער האט עס נאכדעם דערציילט ער איז אריינגעגאנגען צום טאהשער רבי'ן, זאגט איך רעד בשליחות פונעם גאנצן צוות, ער האט פארגעשטעלט די אלע מעללים רעים וואס דער בחור מאכט דא אן. און דארף מען אים ארויסווארפן פון ישיבה, וואס זאגט דער רבי? און דער טאהשער רבי האט זיך געזעצט בכובד ראש און געשוויגן, און דער טאהשער רבי זאגט אים, אויב איינער מאכט אזעלכע זאכן, ער מאכט, דארף מען אים ארויסווארפן פון ישיבה. אויב איינער מאכט אזעלכע זאכן, און זאגט אים ראש ישיבה גיי איך אים ארויסווארפן, יא? און ער ענטפערט אים נישט. ער זעט ווי ער האט אים נישט געענטפערט ארויסווארפן. ער שווייגט ווייטער. פרעגט ער מיר, וואס דארף מען, וואס דארף מען טון מיט די, דער טאהשער רבי זאגט, יא, איינער וואס טוט אזעלכע זאכן דארף מען אים ארויסווארפן פון ישיבה. איז גיי איך אים ארויסווארפן, זאל איך אים ארויסווארפן? ענטפערט אים נישט, ער פארטראכט. פרעגט ער, פרעגט דער ראש ישיבה דעם טאהשער רבי, וואס טראכט דער רבי? דער רבי זאגט, די איך וועל דיר מסביר זיין וואס איך טראכט. ווען דו קומסט אריין און דערציילסט מיר די גאנצע מעשה, פון די אלע מעללים רעים פון דעם בחור, אן קיין נאמען, און זאגסט מיר נישט קיין נאמען, אלע מעללים רעים און אלע אלע אלע, איך וואלט דיר שפעטער געפרעגט וויאזוי הייסט דער בחור, וואלטסטו מיר געענטפערט אז ס'איז מיין מיילעך, טאהשער רבי הייסט רבי מיילעך דער היינטיגער טאהשער רבי, וואלטסט מיר געזאגט אז ס'רעדט זיך דא וועגן מיין מיילעך, האב איך געטראכט צו זיך וואלט איך אויך געזאגט אים ארויסווארפן פון ישיבה. איך וואלט דאך געטוהן אלעס אז מען זאל חלילה נישט ארויסווארפן, יא? וואס זאל איך טוהן אז דער בחור איז ביי מיר מיין מיילעך? דער בחור איז ביי מיר מיין מיילעך. האט דערציילט דער ראש ישיבה אז ער איז ארויסגעגאנגען פון טאהשער רעבן און ער האט געהאט א קלארע הוראה ער טאר אים נישט ארויסווארפן. איז דער ראש ישיבה ארויס געגאנגען, ער האט געכאפט דעם בחור, און האט אים געזאגט, אים דערציילט אלץ וואס איז געווען, דא איז געווען אסיפות אסיפות, מ'האט מחליט געווען מ'ווארפט דיך ארויס פון ישיבה, נישט קיין, נישט קיין הפקר דא. מ'איז אריין געגאנגען צום רעבן, און דער רבי האט געזאגט, מ'וואלט אים געדארפט ארויס ווארפן, אבער וואס זאל איך טון, ער איז מיין, איך פיל ער איז מיין מיילעכל, איך פיל ער איז מיין מיילעכל און איך לאז אים נישט ארויס. ער זאגט דער ראש ישיבה האט דער בחור געכאפט א אזא ער זאגט איך האלט ביי אזא מצב און דער רבי האלט איך בין זיין מיילעך עס האט אים געגעבן א הייב אויף צוריק מעלה מעלה דער רבי זאגט ער קען נישט ארויסווארפן עס איז מיין מיילעך עס איז מיין דער רבי קוקט מיר אן מיין מיילעך עס האט אים נישט געהאט עס האט אים אויפגעהויבן צוריק מעלה מעלה ער האט זיך גענומען אין די הענט איך ווייס נישט צו די בחורים האבן געדארפט הערן די מעשה ווייס איך נישט און געבן דערציילן די מעשה פארן משגיח און ראש ישיבה מחנכים איז כדאי יא זאלן וויסן די מעשה. אבער וואס זאל איך טון אז ער איז מיין מיילעכל. אבער על כל פנים פאר וואס האב איך עס דא דערציילט. טאהשער רבי האט געזאגט איך קען אים נישט וואס זאל איך טון איך ווייס נישט דארף מען ארויסווארפן אבער וואס זאל איך טון איך פיל אז ער איז מיין מיילעכל. איך אונז דארף מען גוט געדענקען שבת מברכים אלול. אז ביים רבונו של עולם זענען מיר יעדע איינער וואו דו האסט נאר אפגעקאטשקעט אפגעזינדיגט דו ביסט ביים אייבערשטן מיין מיילעכל. ביסט מיין מיילעכל ווי זיי טייטשן א פסוק איז טייטש לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל דער אייבישטער זאגט איך קען נישט זען קיין שלעכטס פארוואס ווייל ותרועת מלך בו ותרועת זאגט רש"י א לשון ריעות אין מיין מיילעכל איך קען דארט נישט זען קיין און אבער דער רבונו של עולם בעט שבת מברכים אלול קום מיין מיילעכל קום דער מיילעך האט זיך גענומען אין די הענט לאמיר זיך אויך נעמען אין די הענט אוי, זאגט ער, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל. דער רבונו של עולם קוקט נישט אויף זיינע עוונות. פארוואס ווייל תרועת מלך בו, רש י זאגט תרועת מלך בו, עס מיינט דאך די תרועת מלך, די ריעות מלך ריעות, די אהבה, א מענטש איז אנערקענט אין די אהבת הבורא, סימן מיילעכל. ממילא איז השם אלוקיו עמו. יא, שבת איז אויך אין ארדער. רבותי, מען נישט מאריך זיין, נאך איין נקודה, די וואך איז א מורא'דיגע פרשה פון צדקה די וואך. אויף צדקה די וואך מורא'דיגע זאכן. מיר זעען דא נאר, עס שטייט אין די ראשונים, נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו. כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצווך לאמר פתוח תפתח את ידך. ס'איז א הבטחה פון די תורה, בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך. א הבטחה פון די תורה, בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך, צי דאס איז מיט געבן צדקה, צי דאס מיט א גוט ווארט. א גוט ווארט אויך, הנותן פרוטה לצדקה מתברך בשש, המפייסו מתברך בי א. הערט רבותי א לשון פון חינוך רבותינו הראשונים אין ת פ די וואך. ער זאגט איך שנייד דא אויס אפאר שורות נאר, ער זאגט אזוי, וכל מבין דרכי התורה ומשיג לדעת אפילו מעט בחין ערכה, איינער וואס איז מבין אין דרכי התורה, ער ווייסט אביסל אביסעלע תורה, האט אביסל א צוגאנג צו תורה ווייסט ער, ידע בבירור, ווייסט ער קלאר, זאל ער וויסן קלאר. כי המפזר ממונו לצריכים נוסף עוד, דו געסט ארויס געלט ווערסטו נאר נוסף עוד, נישט נאר עס וועט דיר נישט פעלן נאר ס'וועט נאך ווערן מער, המפזר ידע בבירור כי המפזר ממונו לצריכים, ער מפזר פון זיין געלט פאר די וואס דארפן נוסף עוד, ווערט אים, פארוואס? הערט די הגדרה פון חינוך, ווייל כי השם ידין את האדם

א מחיצה של ברזל בינו ובין הברכה. קמצנות איז א ברזל, מחיצה של ברזל בינו ובין הברכה. והנדיבות איז חלק מחלקי הברכה. געבן פאר יענעם איז חלק מחלקי הברכה, ונמצא המתנהג בה שהוא בתוכה איז אין די ברכה. נאכאמאל, ער זאגט ווייל כי השם ידין את האדם לפי מעשיו, ויעניקהו מברכתו, די אייבערשטער געבט פון די ברכות כפי התקרבו אליו. נו וויאזוי ווערט מען נתקרב? דורך די נדיבות וואס מאכט אז דו ביסט אין דעם ברכה.

כי פתוח תפתח את ידך לו, ווייל ווען דו, פתוח איז לשון נסתר, ס'עפנט זיך א אוצר הנעלם, תפתח את ידך ווען דו מאכסט אויף דיין האנט. על כל פנים, דער חידא זאגט אין זיין ספר פני דוד, ברענגט ער בשם דעם אלשיך הקדוש, אז אלע געדענקען די משנה אין בבא בתרא קל"א, הכותב כל נכסיו לבן אחד בין הבנים. איינער האט באשריבן זיין גאנצע ירושה, די גאנצע נכסים, פאר איין זון צווישן אלע בנים, הרי נעשה אפוטרופוס. פארוואס? ס'קריגט נישט, ווייל אלע יארש, אלע קינדער גייען ירש'נען. נאר וואס דען? ער ווערט די אפוטרופוס. פארוואס? די גמרא זאגט, אומדן דעת בני אדם, חזל האבן אומד געווען דעת בני אדם, אז א מענטש מאכט נישט אזא זאך. א מענטש לאזט נישט אפ אלע קינדער, ער גיבט נאר פאר איינעם פון די קינדער. א נארמאלע מענטש מאכט נישט אזא זאך. ער גיבט נישט פאר אלע קינדער נאר פאר איינעם. מוז זיין אז וואס האט ער געמיינט? נאר צו מאכן אלס אפוטרופוס. טײַטשט ער אַ מוראדיקע זאַך, זאָגט ער, אַז דו האָסט געלט, דו מיינסט עפּעס, דער רבונו-של-עולם האָט דיר געגעבן, וואָס איז מיט אַלע קינדער? ביסט סך-הכּל אַפּוטרופּוס. ווײַל אומדן דעת, אַז מע גיט נישט פֿאַר איינעם יאָ און פֿאַר אַלעמען נישט, מע האָט פּשוט זייער געלט אַוועקגעלייגט בײַ דיר. ווײַל דער רבונו-של-עולם האָט דאָס געגעבן פֿאַר אַלע, פֿאַר איינעם איז עס נאָר אויף צו צעטיילן. זאָגט ער, דאָס איז די כּפֿל-הלשון. שטייט דאָ נתון תּתּן. לו, וואס איז די כפל לשון נתון? טייטשט ער, איך האב דיר געגעבן געלט, ווייסט פארוואס? ווייל תיתן לו, ווייל דו זאלסט עס געבן פארן ארעמאן. זאגט ער, ולא ירע לבבך בתתך לו, ווייל דו גיבסט נישט דיינס, דו גיבסט זיינס. זיינס ליגט ביי דיר, דו ביסט סך הכל אפוטרופוס. דער רבונו של עולם האט געגעבן פאר דיר און פאר אלעמען נישט, ס'איז דאך דא א אומדן דעת אז מען געבט נישט פאר איינעם און פאר אלעמען נישט. נאר וואס דען, נתון, פארוואס האב איך דיר געגעבן, ווייל תיתן לו איז דאס געבן פארן ארעמאן, און ממילא ולא ירע לבבך בתתך לו, פארוואס ווייל ס'איז דאך נישט דיינס, ס'איז דאך זיינס, איי וועסטו זאגן איז אויב אזוי אפשר נישט קריגן קיין שכר בכלל אויב אזוי, ווייל ס'איז דאך נישט מיינס, דערפאר איז די תורה ממשיך ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך וועסט יא קריגן א ברכה, וועסט קריגן א ברכה ווייל דו ביסט ממלא דיין תפקיד און גיבסט עס פאר אנדערע, אבער אבער דאס איז אריינלייגן אין קעפעלע, טיף טיף אריינלייגן אין קעפעלע. נאר דו ביסט אפוטרופוס. ווי האט ער געזאגט די אלטע סקולענער, די נועם, די נועם אליעזר, די אלטע סקולענער רבי, ער האט געזאגט אז איינער א, איינער א טיילער ביי די חתונה, דאס וואס טיילט די פארציעס, א מעלצער, ער טיילט די פארציעס, ש, איז ער קומט צו מיט א טאץ, און ס'איז דא דארטן א, ס'איז דא יעצט נאר צען מענטשן, ער קומט אן מיט א טאץ וואס איז דא דארטן צען פולקעס, יא, און ער גיבט עס אוועק, אוועק, ער לייגט עס אוועק לעבן איינעם, ער דארף עס אוועק לייגן, שוין, און שפעטער הייבט ער אן צו צוטיילן פון דעם פארן גאנצן טיש, האט יענער שוין געזאגט, איי וואס האסטו געמאכט דא? ביסט דא אנגעקומען האסט אוועקגעטשעפעט פון מיינס, זאגט ער, דו ביסט א נארמאלער מענטש, דו מיינסט איך האב דיר געגעבן צען פולקעס און פאר קיינעם די גאנצע טיש נישט? כ'האב געדארפט א פלאץ ווי עס אוועקצולייגן עס לייגט לעבן ביי דיר, אבער וואס איך האב געוואלט דיר געבן צען און די אנדערע נישט, ביסט א נארמאלע מענטש? זאגט דער סקולענער רבי זכרונו לברכה, דו האסט געלט מיינסטו פאר דיר געבט מען פאר אלעמען נישט? מ'האט עס אוועקגעלייגט ביי דיר, מ'זאל עס טיילן פאר אנדערע.

ס'איז דא גיהנם איז דא פון אש ושלג. גיהנם איז דא אש ושלג. לא תירא לביתה משלג האסט נישט וואס צו מורא צו האבן פון גיהנם. שלג מיינט גיהנם. פארוואס ווייל כי כל ביתה לבוש שנים, שנים אל תקרא שנים אלא שניים, ווייל ביסט עוסק מיט די שניים, נתון תתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, עזוב תעזוב, ממילא פאר איינער אזא איינער האט נישט וואס צו מורא צו האבן פון גיהנם. אזוי זאגט רש"י הקדוש. א מורא'דיגע רש"י, הא?

סטייטש וואס איז ווערט א מענטש גיט פאר יענעם ער געט אוועק פאר יענעם מציל מדינה של גיהנם פון וואס נישט הייליגער רבי ר' מיילעך מיט א מאמר נורא ער זאגט דוד המלך זאגט אין תהלים עיין בית, ישאו הרים שלום לעם, וגבעות בצדקה, זאגט דער רבי ר' מיילעך הרים מיינט די אבות הקדושים, בזכותם ישאו הרים שלום לעם, בזכות די אבות הקדושים האט דער רבונו של עולם געגעבן שלום לעם, זאגט ער א מורא'דיגע לשון, אמנם ישאו רבי ר' מיילעך, שהאבות לא קיימו מצוות צדקה בשלימות, פארוואס? כי עשו צדקה רק עם נוכרים, ביי זיי איז געווען גוים, ביי די אבות הקדושים געווען גוים, ס'איז נאך נישט געווען קיין אידן אויף די וועלט צו קענען מאכן חסד, איז אין דעם פרט זענען אונז מער עדיף פון זיי, איז דאס טייטש די פסוק ישאו הרים שלום לעם דאס איז די אבות הקדושים בזכותם וועט קומען שלום לעם, אבער וגבעות זאגט דער רבי ר' מיילעך וגבעות רצונו לומר רחמים גדולים ועליונים בא על ידי צדקה שזה היא בלא זכות אבות. על ידי שעתה מקיים יסוד מצוות הצדקה לגמרי, וגבעות זאגט ער רצונו לומר רחמים גדולים ועליונים בא על ידי צדקה שזה היא בלא זכות אבות, על ידי שעתה מקיים יסוד מצוות הצדקה לגמרי, נורא נוראות וואס ער זאגט דא, רבי ר' מיילעך זאגט דא א כח פון צדקה איז מער פון זכות אבות. ס'איז דא ישאו הרים שלום לעם, אבער היות ביי זיי איז דאך נישט געווען די צדקה בשלימות ווייל ס'נישט ווייל ס'איז געווען גוים, זאגט ער וגבעות, די גרויסע רחמים וועט טון אונזערע צדקה. איז ער שפעטער ממשיך, ועל ידי נתינת הצדקה זאגט דער רבי ר' מיילעך, ועל ידי נתינת צדקה, בא האדם בא גם כן למדריגה יותר גדולה שיכול לפעול הכל. דורך מצוות צדקה, דורך צדקה קומט ער אן צו א הויכע מדריגה ער קען אלץ פועלן, אלעס אלעס. נאר מדרש תנחומא פרשת כי תבוא אויף השקיפה ממעון קדשך מן השמים דער מדרש זאגט אז איינער גיבט צדקה פיו פתוח בתפילה לפני המקום מען קען אלץ מען אלץ אויספועלן דעמאלטס כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך שטייט די וואך ווי דער דובנער מגיד זאגט אז איינער איז געגאנגען אין די גאס האט פארלוירן א הונדערטער ער איז געגאנגען זוכן די הונדערטער האט ער געטראפן פינף הונדערט דאלער. יעדער נארמאלער מענטש פארשטייט אז פארלוירן א הונדערטער ס'איז דאך וואס ס'האט זיך געלוינט צו פארלירן די הונדערטער האסט פארלירט האסט פארדינט פאר דעם פינף הונדערט. אבער א הארץ איז דאך דאך א לב טיפש און נשחת הארץ. ער טראכט אבער ווען איך פארליר נישט די הונדערטער אפשר וואלט איך געהאט זעקס הונדערט. ווי אזוי וואלט איך ווייסט דאך א יצר הרע איז דא. אפשר וואלט איך געהאט זעקס הונדערט שוין. זאגט ער אבער זאגט די דובנער מגיד אבער ווען איינער גייט מיט א זעקל מיט ווייץ. א זאק ווייץ, און ער גייט האלטן אין פעלד, און אינמיטן וועג האט זיך די זעקל אויפגעריסן, און ס'האט זיך אריינגעפאלן די ווייץ, און ס'איז אלץ נקלט געווארן, ס'האט אנגעהויבן צו פוילן, און ס'איז געוואקסן תבואה, געוואקסן תבואה. זאגט ער, איז די גרעסטע שוטה כפול שמונה וועט אויך נישט זאגן, אז אבער ווען ס'רייסט זיך נישט אפ, וואלט איך געהאט אויך די זרעים און אויך די תבואה. אויך דער ווייץ און אויך די תבואה, די גרעסטע שוטה וועט נישט זאגן, ווייל ער ווייסט נאר ווייל ס'האט זיך אפגעריסן וועגן דעם האט ער די תבואה. זאגט די דובנער מגיד דאס טייטש זורע צדקות מצמיח ישועות, דאס קומט נאר פון דעם קומט די ישועות, נאר פון דעם, זאלסט נישט מיינען ווען איך גיב נישט די טויזנט דאלער וואלט איך געהאט אויך צען און אויך די טויזנט וואלט איך געהאט צוזאמען עלעווען, ניין נאר וועגן דעם דו האסט געגעבן די טויזנט וועגן דעם האסטו פארדינט צען טויזנט, פארשטייסט? כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, ס'איז פונקט ווי די ווייץ, אז ווען ס'רייסט זיך אפ א זעקעלע, פארשטייסטו אז נאר ווייל ס'איז אפגעריסן געווארן די זעקעלע וועגן דעם איז געוואקסן די תבואה, ווען ס'רייסט זיך נישט אפ די זעקעלע וואלט נישט געוואקסן קיין תבואה, די זעלבע זאך איז צו פארשטיין כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. דאס דארף זיין קלאר, רבותי, א ביזנעס מוז זיין קלאר ביזנעס. כי בגלל הדבר הזה, נאר פון דעם וואס געבסט פאר יענעם, אויף דעם פארדינסטו. ווי דער חינוך זאגט ויעניקהו מברכתו כפי התקרבו אליה. איי, השם ידון את האדם לפי מעשיו ויעניקהו מברכתו כפי התקרבו אליה. ווי אזוי ווערסטו נתקרב? זאגט ער, קמצנות איז א מחיצה של ברזל בינו לבין הברכה. נדיבות איז חלק מחלקי הברכה. נמצא שהמתנהג בה שרוי בתוכה. מ'דארף קענען ביזנעס. וויאזוי צו קריגן ברכות. די תורה זאגט עס די וואך קלארע ווערטער בגלל הדבר הזה יברכך השם. און ווי עס שטייט אין כתר ראש, רב חיים וואלאזשינער, דארט אין הלכ, אין הלכות צדקה ומעשר קכ"ג, שרייבט דארט רב חיים וואלאזשינער דאך בשם די ווילנער גאון, אז כל השומר מעשר ווער ס'היט מעשר מובטח בכך שלא יבוא לידי היזק כלל. וועט קיינמאל נישט אנקומען צו קיין היזק, ווער ס'היט מעשר והשומר חומש מובטח שיתעשר, מובטח ער וועט ווערן א עושר, וישרש בזה מידת הבטחון, מיט דעם קען מען זען בטחון, געסט א חומש ווערסטו א עושר, והלוואי כל ישראל היו שומרים מעשר, היה מתקיים הפסוק אפס כי לא יהיה בך אביון, וואלט מקוים געווארן די פסוק אפס כי לא יהיה בך אביון. ער ברענגט דארט אין אות קכ"ד אז רבי חיים וואלאזשין האט אמאל געהאט א ספק אין די דמי מעשר און האט זיך דעמאלטס מקיל געווען, הקיל לעצמו בזה הפעם, גלייך נאכדעם איז אריין די משרתת איז געגאנגען נעמען מיט דלי וואסער פון באר און די דלי אריינגעפאלן אין באר, זי האט גענומען א גרזן ארויסנעמען דעם דלי די גרזן איז אויך אריינגעפאלן, האבן זיי געשאצט וויפיל איז די גרזן מיט די דלי, האבן זיי געזען פונקט וויפיל דער דמי מעשר וואס ער האט זיך מקיל געווען, דער סכום וואס ער האט מקיל געווען דאס איז געווען די גרזן מיט די דלי, האט ער גלייך מפריש געווען רבי חיים וואלאזשין דער סכום פון די געלט, און גלייך נאכדעם איז ארויף די גרזן מיט די דלי. אה, און זיי וויסן אז דאס שפיגלט זיך עשר תעשר זאגן חזל אין די גמרא אין תענית ט', עשר תעשר איז עשר בשביל שתתעשר. זאגן ווי רבי שמעון שקאפ, דער גאון ישראל ער ברענגט אין הקדמה אין זיין ספר שערי יושר, זאגט ער פארוואס איז טאקע אזא זאך אז ביי מעשר האט מען עשירות? וואס טייטש אז ער קען זיין דער גרעסטער עם הארץ, אבער ער מעשר'ט ווערט ער א עושר, ער קען זיין דער גרעסטער תלמיד חכם און ער וועט נישט האבן קיין געלט, פארוואס? ווייל ער מעשר'ט נישט. פארוואס האט דער אייבישטער אריין געלייגט אז די עשירות האט פונקט מיט מעשר? זאגט ער ווייל אזוי גייט אין יעדע ארבעט, אז מען נעמט א פקיד א ארבעט אין עפעס א רעגירונג, אין עפעס א אפיס, אין עפעס א אפיס לייגט מען אריין א ער זאל האלטן זיין פקיד, אפילו ער האט נישט די גרויסע קאפ, און ער איז נישט די גרויסע מוצלח אין אנדערע זאכן, אבער די אפיס פירט ער גוט, דעם אוצר, דעם קליין, איז נעמט מען ארויף צו א גרעסערע אוצר. מען זעט ער היט דארטן אויך פעסט אויפן אוצר.

דא אין ספר החיים א ברודער פון מהרל ער זאגט א דבר פלא אז ממון אין די גמרא וויאזוי הייסט געלט אין די גמרא? דמים! פארוואס הייסט עס דמים? זאגט ער הדם הוא הנפש פונקט ווי הדם הוא הנפש כך הממון פונקט ווי הדם הוא הנפש איז געלט איז אויך חיותו של אדם ומעמידו על רגליו געלט איז מעמיד על רגליו, א מענטש האט קיין געלט, זאגט ער אך, כשם פונקט ווי מען דארף, די גמרא זאגט אסאך מאל מען דארף מקיז דם זיין, ס'איז זייער א געזונטע זאך, זייער געזונט, כשם שצריך לפעמים להקיז מן הדם, מען דארף ארויסנעמען בלוט, פארוואס? שלא יפסד, ולצורך בריאות הגוף, וועגן דעם מוז מען, שלא יפסד, וועגן בריאות הגוף, דאס זאל זיך האלטן גוט די בלוט, מוז מען ארויסנעמען בלוט, אז נישט חלילה וחס, ספרים, די גמרא רעדט ארום אסאך וועגן דעם. וכך צריך גם כן לנכות מעותיו, וועגן דעם הייסט עס געלט דמים, מען דארף אויך אראפנעמען פון די געלט, מקיז דם זיין, ארויסנעמען פון די געלט, מקיז זיין ארויסנעמען ארויסנעמען געלט, ולמעטם על ידי צדקה, כדי שלא יקבל הממון הפסד, פונקט ווי די דארפסט אכטונג געבן אז די בלוט זאל נישט נפסד ווערן, דארף מען ארויסנעמען בלוט, אסאך מאל איז דערפאר הייסט ממון דמים, פארוואס אז מען דארף ארויסנעמען פון די געלט כדי די געלט זאל נישט נפסד ווערן? און דורך דעם האלט זיך די געלט דערפאר הייסט די געלט דמים. טייטשט רב חיים די ספר החיים, ברודער פון מהר"ל, אז דאס איז די טייטש פון פסוק לא תכלה פאת שדך. וואס איז פאת שדך? מען רעדט דא וועגן מתנות עניים, אז טאמער וועסט נישט אראפנעמען מאכסטו א כליון פון דיין פעלד ווייל ס'וועט נפסד ווערן די געלט. פונקט ווי פונקט ווי די בלוט אז אז ס'ווערט נפסד די בלוט לא תכלה פאת שדך זאגט ער כי אם אינו מניח את המתנות עניים שהם לקט שכחה ופאה הרי הוא מכלה ומאבד את כל שדהו ער איז מכלה דעם פעלד מיט דעם איז ער מוסיף דארטן ער זאגט דאס טייטש מלוה להוצאה ניתנה די הממון שביד האדם זאגט ער אינו שלו אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו רק כמו הלוואה פארוואס להוצאה ניתנה עס צו געבן פאר א צווייטן? מלוה דער אויבערשטער האט דיר געגעבן געלט, פשוט להוצאה ניתנה עס צו געבן פאר א צווייטן. ער איז מסיים אויף דעם א מורא'דיגע סיום רבותי, ס'איז נוגע אונז, זאגט א מורא'דיגע סיום, ער זאגט אזוי, וכמו שיש ללמד לבניו אחריו את דרכי האמונה, פונקט ווי מיר ווייסן מ'דארף אויסלערנען קינדער די אמונה, יא? פונקט ווי א איד דארף אויסלערנען די קינדער אמונה, מורא'דיגע לשון יעצט די ספר החיים, הערט גוט.

אויף וואס לערנען די קינדער דאס? איך מיין די גרעסטע לימוד ווען די טאטע אליין פירט זיך אזוי, ווען די קינד זעהן פון וואס, די קינד זעהט וואס האט די טאטע הנאה, צו ער האט הנאה ווען ער האט געמאכט א ביזנעס, צו ער האט הנאה ווען ער גיבט פאר א צווייטן, ווען ער העלפט א צווייטן מיט געלט. דער ספר דרך משה הנספח על ספר הגן זאגט ער דארט אין יום תשעה עשר, זאגט ער אזוי, ער האט בודק געווען, און ער האט געפרעגט בעלי אומניות, אויף דעם כלי וואס הייסט משפך, דער עולם ווייסט וואס הייסט משפך, יא? ווען מען פירט איבער פון איין פלאש צום צווייטן, לייגט מען א משפך, די משפך איז פון אויבן האט ער א גרויסן פה, און אונטן א שמאלע פה, יא? זאגט ער האט געפרעגט די אלע בעלי אומניות, האבן אלע בעלי אומניות אים געזאגט, אז די קליינע לעכל אונטן מוז זיין לכל הפחות א צענטל פון אויבן, טאמער ס'איז ווייניגער פון א צענטל פון אויבן, וועט זיך עס אויסגיסן, וועט זיך עס נישט קענען גיסן. עס וועט זיך ארויסגיסן, עס וועט זיך איבערגיסן אינדרויסן. זאגט ער, אזוי דער הימל איז דער משפך, דער אויבערשטער וועט אריינגיסן אין מיר, טאמער פון מיר וועט ארויסגיין א צענטל פאר צדקה, טאמער עס גייט נישט ארויס פון מיר קיין צענטל, וועט זיך עס אויסגיסן פאר די גוים, דער אויבערשטער וויל פון דעם משפך די צענ. קלאר, די לעכל פון דעם, ביי דיר, אויב ס'איז דא ביי דיר א לאך וואס גייט פון דיר א צענטל, וועט מען גיסן דורך דיר. אבער פונקט ווי די בעלי אומניות האבן געזאגט אז טאמער ס'איז נישטא קיין צענטל פון אויבן, גיסט מען נישט אריין אין דעם, ווייל ס'איז נישטא קיין צענטל אונטן פון אויבן, איז די זאגט ער די זעלבע זאך, טאמער דו גיסט נישט ארויס קיין מעשר א צענטל, וועט מען נישט אריינגיסן אין דעם. די ספר מקור ברוך, הגאון הקדוש ר' ברוך. פייטוסי איז ארויסגעגאנגען שוין תק"ן דער ספר, שרייבט ער דארטן א משפך זאל זיין זהב טהור, זהב טהור דער משפך, טאמער אונטן איז פארשטאפט אדער ס'איז אדער ס'איז צו קליין וועט קיינער נישט נוצן מיט דעם, וואס האב איך פון דעם? פון די אנדערע זייט אפילו איז די משפך נאר פון מתכת פשוטה. א נארמאלע לאך אונטן וועט מען עס נוצן. דא אזוי זאלסטו וויסן, אפילו ביסט זהב טהור, ביסט זהב טהור, א חשובע יונגערמאן, אבער ס'איז די לאך איז פארשטאפט, דו האלטסט נישט ביים ארויסגעבן פאר יענעם, וועט מען נישט אריינגיסן אין דיר. אז דו וועסט ארויסגעבן פאר יענעם וועט מען אין דיר אריינגיסן אפילו ביסט נאר א מתכת. נישט קלאר? טאמער ביסט זהב טהור אפילו, אבער ביסט מקשה ער איז הארט, ער קען נישט קיין דאלער ארויסגעבן, וועט מען נישט אריינגיסן אין דיר. ר' משה מידנער שטייט דארט, ר' משה מידנער האט, ער איז אמאל געגאנגען אין די וועג, און עפעס א אלטיטשקע האט אים גענומען מיט א וואגן, א אלטער איז געפארן מיט א וואגן, און האט געמוטשעט ר' משה מידנער זאל ארויף גיין פון וואגן, און ער האט נישט געוואלט, האט אים געמוטשעט ארויף קומען, ווי אזוי האט אים, ער איז ארויף אויבן, האט ער אים געפרעגט פארוואס מוטשעסטו אזוי, וואס האסטו געמוטשעט אזוי, האט ער אים געזאגט ווייל די אויערן האבן געהערט פונעם הייליגן קאברינער. אזוי האט אים געזאגט די בעל עגלה, די אויערן האבן געהערט פונעם הייליגן קאברינער אז א טאג וואס מען מאכט נישט קיין טובה מיט א אידן איז א טויטע טאג! די אויערן האט נאך היינט נישט גענומען א אידן א טרעמפ א היץ! יעדער איינער מיט די דיי, איינער מיט דאס מיט א דאלער, איינער מיט עס א ווארט, איינער מיט א היץ, איינער, יעדער איינער. ווייל די געדאנק איז דאך צדקה איז דאך נישט נאר מיטן געלט די צדקה די חינוך ברענגט אין תע"ט די וואכעדיגע סדרה זאגט די חינוך לעשות צדקה ער האט דעם לשון זיינע לעשות צדקה עם הצריך עליו בשמחה ובטוב לבב כלומר שניתן ממוננו למי שיחסר לו ולחזק העני בכל מה שצריך למחיותו בכל יכולתינו ועל זה נאמר פתוח תפתח את ידך לו יעצט הערט גוט וואס די חינוך זאגט דאס וואס מען האט פריער גערעדט

שכל המהנה את חבירו, טוט יענעם הנאה בין בממון בין במאכל, אוי בשאר צרכיו אוי אפילו בדברים טובים דברים ניחומים, בכלל מצוות הצדקה היא ושכרו הרבה מאוד! יעדע גוט ווארט, דאס איז מצוות הצדקה זאגט ער און שכרו הרבה מאוד. יעדע גוט ווארט יענעם, יעדע איד שיינע, יעדע זאך וואס דו טוסט חסדים מיט יענעם. דאס איז בכלל המצוות הצדקה און שכרו הרבה מאוד. כל ה, כלל אינגען, שכל המהנה את חברו, בין בממון בין במאכל, אוי בשאר צרכיו, אוי עצה טובה, אוי אפילו בדברים טובים, דברים ניחומים. בכלל מצוות הצדקה היא ושכרו הרבה מאוד. מען ווייסט אז דער חינוך זאגט, ער זאגט עס יענע וואך פרשת עקב, אינטערעסאנטע זאך, ואהבתם את הגר, הא? די אנדערע וואך איז דא א, ווער ס'קוקט אריין אין חינוך דער וויסן די אנדערע וואך איז דא אא א רבבות מצוות ואהבתם את הגר. ער זאגט ואהבתם את הגר מיינט נישט דווקא א גר. ואהבתם את הגר הייסט ס'קומט אריין א פרעמדער אין אן אנדער שטאט א נייע בית מדרש אין א נייע שטאט, גיי צו צו אים זיי מקרב ווי ביסטו ווי ביסט ביסט אלץ בסדר? גייט אריין מארגן די אנדערע וואך צו נאך די וואך, גייען אריין טויזענטע טויזענטע בחורים אין די ישיבות, ישיבות קטנות ישיבות גדולות, מען גייט אריין. זאגט ער קוקט אריין דעם לשון החינוך, דער חינוך זאגט דאס הייסט ואהבתם את הגר, מקרב זיין איינעם, איך וועל פארליינען דעם לשון, לשון פון חינוך, א לשון פון א ראשון דארף מען לערנען אינעווענדיג, מען זאגט ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת, פון וואסערע מצוה, ואהבתם את הגר, לרחם על אדם שהוא בעיר שאינו ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ער איז אין א אנדערע לאנד, ולא נעביר עליו מן הדרך במצאנו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו, זעסט דא אליין. גיי צו צו אים, וואס דארפסטו, ווי ביסטו, ווי שטייסטו איין, דארפסט עפעס, דו ביסט, גייסט צו צו אים ביסט מקיים א דאורייתא, עס איז דאורייתא ואהבתם את הגר, זאגט דער חינוך. כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על מי שצריך עזרה. הער דעם לשון, כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזרה. ועם המידות הללו נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך וברכות שמים ינוחו על ראשינו. עם המידות הללו, נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך. וברכות שמים ינוחו על ראשינו זאגט ער והכתוב רמז טעם הציווי באומרו כי גרים הייתם בארץ מצרים, זאגט די תורה הזכיר לנו שכבר נכווינו בצער הגדול הזה, שיש לכל איש הרואה את עצמו בתוך אנשים זרים בארץ נכריה, איז זאגט ער ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדבר וכי כבר עבר עלינו אז אונז זעמער אריבער דעם צער. והשם בחסדיו הוציאנו משם, יכמרו רחמינו על כל אדם שהוא כן. פארשטייט? און ס'איז דאורייתא, ס'איז טאקע, ווי מ'האט געשמועסט פריער, ביי יעדן דאס. א נייע אינגערמאן אין א בית מדרש, א נייע בחור אין א ישיבה, א נייער, גייסט צו צו אים, ווי ביסטו? דו ביסט מסודר? ווילסט א גלאז קאווע? וואס קען מען דיר העלפן? מקיים לויטן חינוך א דאורייתא ואהבתם את הגר. דאורייתא ואהבתם את הגר. נישט סתם, מיט די הבטחות. עם המידות הללו נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך, וברכות שמים ינוחו על ראשינו. מיט די ברכות, די הבטחות, האסט דא ברכות אין תורה האסטו. אין פאנאוויטש איז געווען, איך דענק מיט יארן צוריק, לאנגע יארן צוריק, און קען זיין אז ס'איז נאך ביז היינט. דארטן האט עס געהייסן מבצע אילן. וואס איז געווען א בחור דארטן, ס'האט געהייסן אילן. און דער בחור צום זמן איז אים ער האט א טויזנט בחורים אין די ישיבה קומען אריין אין שיעור אלף דארטן הונדערט פופציג בחורים און דער דיסגו ווערט פארלוירן וואס צווישן טויזנט בחורים איז געגאנגען דער בחור און געמאכט א חודש אלול א בחור האט איינגעפירט א חודש אלול כהכנה און פאר כזכות ליום הדין אז יעדער בחור פון די קיבוץ פון די ועד זאל לערנען מיט א בחור פון שיעור אלף

מורא'דיגע עשירות, דו ווערסט אן אנדערע מאן! זאגט די גמרא כי ליושבים לפני השם יהיה סחרה לאכול לשבעה, ווער איז דאס זאגט די גמרא? אלא מקבל פני חבירו בישיבה. די מהרשא זאגט דארטן איינער וואס לערנט מיט יענעם, ער כאפט אים, יא ער לערנט מיט אים, ער מאכט אים מקבל פני חבירו בישיבה, גיב אים די אלע שכר.

אשר בקרבך וואס איז עס? געבן פאר נישט געבן? זאגט ער כי עיקר מצוות ואהבת לרעך כמוך, זאגט דער כתב סופר, שישתתף עם רעהו הן במכאובו ובצערו הן בשמחתו והצלחתו. זיי זיך משתתף מיט זיין מצב אשר בקרבך. ואין די, זאגט ער, ס'איז נישט גענוג סתם מעשה החסד און די נתינה. ס'דארף זיין זאל דיר ווייטאגן יענעמ'ס כאב, זאל דיר פרייען יענעמ'ס שמחה. ער ברענגט דארטן על ידי זה יעשה כל התפעלות למעט יגונו ואנחתו, אז דו וועסט פילן יענעמ'ס כאב, ס'וועט דיר ווייטאגן יענעמ'ס כאב, זאגט דער כתב סופר אז ס'וועט זיין אשר בקרבך, וועסט דאס פילן, איז דורך דעם יעשה כל התפעלות למען למעט יגונו ואנחתו לחזק לב הנשבר ככל האפשר, ווייל ס'טוט מיר וויי, איך וויל דאך ס'זאל מיר נישט וויי טון, ענדערש מוז איך זען אים צו מחזק זיין.

ער איז געווען קראנק, איז רבי אברהם גענעכאווסקי געגאנגען מבקר חולה זיין. רבי אברהם איז אריין געקומען, האט ער געהערט אז ער איז שוין געזונט געווארן. ער איז געזונט געווארן. האט רבי אברהם גענעכאווסקי דערציילט פאר דעם גדול, אז די רעבעצן פון חידושי הרים, האט אים געפרעגט אמאל, דעם חידושי הרים, פארוואס שלאפסטו ווייניג? פארוואס שלאפסטו אזוי ווייניג צוויי דריי שעה? האט דער חידושי הרים געענטפערט פאר זיין רעבעצן, אז דיין טאטע האט מיר גענומען ווייל איך בין א עילוי, וואס איז דאס א עילוי? ער כאפט שנעל א זאך, וואס הייסט ער כאפט שנעל א זאך? וואס זיי פארשטייען אין צען שעה פארשטייט ער אין דריי שעה, יא? איך בין א עילוי, אנדערע שלאפן אכט שעה מאך איך אין דריי שעה. האט אזוי האט רבי אברהם גענעכאווסקי דערציילט פאר דעם גדול, און רבי אברהם האט געזאגט פאר דעם גדול, אז איר אויכעט, וואס אנדערע געדויערט צוויי וואכן צו ווערן געזונט, איז איר האט עס געמאכט אין צוויי טעג, זענט דאך א עילוי. אזוי האט דערציילט רבי אברהם גענעכאווסקי פאר דעם גדול. האט דער גדול אים צוריק געענטפערט אויכעט א מעשה אויף דעם ענין, דער גדול אים צוריק געענטפערט אז ביים שואל ומשיב, די רעבעצן פונעם שואל ומשיב, דער בעל שואל ומשיב דער פוסק הדור, רבי יוסף שאול נאטאנזאהן, איז די רעבעצן פון שואל ומשיב איז געווען גאר קלוג, איז געווען א סוחר'טע פון שטאף פון אריגים. האט געארבעט אלס סוחר'טע און זי האט אמאל דערציילט פארן שואל ומשיב אז מ'האט איר אפגענארט מיט אסאך געלט אסאך געלט און האט געהאט מורא'דיג צער און האט האט גוט געהערט וואס זי זאגט האט געהערט אז אריבער אפאר מינוט און זי זעהט ווי ער האט זיך געזעצט לערנען ער ליגט אין לערנען איז זי צוגעגאנגען צו אים מיט א טענה און פרעגט ס'ארט דיר נישט די גרויסע צרה אזויפיל געלט דא דערלייגט ס'ארט דיר נישט האט ער איר געענטפערט, האט ער איר געענטפערט, פארוואס האט דיין טאטע מיר גענומען פאר א חתן, ווייל וואס א מענטש קען לערנען צוויי וואכן, קען איך לערנען אין צוויי טעג. זאגט ער, ס'טוט מיר זייער וויי דיין כאב, נאר וואס דיר האט גענומען אזוי, וואס איר נעמט אזויפיל צייט עגמת נפש, אויף א הפסד גדול נעמט אסאך צייט עגמת נפש, איז מיר נעמט עס אפאר מינוט ווייל איך האב א ווייל איך האב א עילוי'שע קאפ.

דא דעם שואל ומשיב האט אינטערעסירט די געלט פונקט ווי די פאריארדיגע שניי אויב נישט ווייניגער יא ער האט געלערנט געלעבט אין תורה האט אים נישט אינטערעסירט דא די געלט איז ווען למעשה וואלט ער איר געקענט זאגן ווען ער האט געזעהן זי האט אים געפרעגט ס'שטערט דיר נישט איך פרוי זיין אבער וואלט איר געקענט זאגן א אנדערע שפראך פונקט ווי אלע רעדן וואס אינטערעסירט דיר ווען די געלט ס'איז עולם חולף ס'איז גארנישט ס'איז גארנישט מאך זיך נאריש דארף נישט וויינען וועגן דעם נישט אזוי האט ער גערעדט, ניין, ווייל איר טוט עס וויי, זי ליגט נישט אין ענין, זי פארשטייט דאס נישט דעם שפראך, איר צו בארואיגן האט ער געדארפט זאגן א אנדערע ווארט, ער האט געזאגט עפעס וואס דיר וואס נעמט אנדערע אסאך צייט זיך צו בארואיגן, ווייל איך האב א עילוי'ישע קאפ האב איך זיך שנעל בארואיגט, ער איז נישט געגאנגען זאגן ס'איז נישט, ווייס איך ווי אלע זאגן, נו, ס'איז נישט כדאי אויף דעם דארף מען נישט קיין עגמת נפש, ער פארשטייט נישט דעם שפראך, ער האט יא עגמת נפש. דארפסט אריין גיין אין זיין שפראך ווען דו ווילסט אים בארואיגן, אשר בקרבך ווי מ'האט פריער גערעדט, ער איז פילן זיין צער. האט מסכים געווען מיט אירע הרגשות אז זי האט. פארוואס? זאגט ער ווייל זי לערנט נישט קיין תורה זי ווייסט נישט וואס דאס הייסט, שואל ומשיב האט געזעצן און געלערנט, ער האט געוויסט אז געלט איז פוסטע מעשיות, אבער זי לערנט נישט זי ווייסט נישט וואס דאס איז. האט ער מסביר געווען אז ער האט עס געמאכט אין א קורצע צייט, האט ער געזאגט אז די לימוד וואס מען דארף פון די מעשה, רבי אברהם האט געזאגט אז ער איז נתפעל געווארן מער פון די מעשה וואס יענער גדול האט געמאכט, איז די לימוד פון די מעשה, אז ווען דו זעסט איינער אין א מצוקה, זאג אים נישט מאך נישט פון דעם קיין עסק, ס'איז גארנישט, ער פארשטייט נישט וואס דו רעדסט, ער מאכט יא פון דעם א עסק, זיין הארץ טוט אים וויי. אפילו דו האלטסט אז ס'איז נישטא פון וואס צו מאכן א עסק, אבער יענער פארשטייט דאס נישט, דו ביסט דאך אשר בקרבך, לעב מיט אים. גיי אריין צו אים און אין די מצב עפן אים אויף אביסל. אוי, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו אשר יחסר לו. וואס אים פעלט. וואס אים, וואס אים דארף אריינרעדן. יא, אז מען לעבט מיט יענעם. מיר האט איינער דערציילט דארטן רבי שלמה זלמן אויערבאך דארטן איז געקומען א שאלה אמאל דארטן, אז ס'איז געווען א, ס'איז געווען עפעס א אינגל איז אוועק אין א בנין, א אינגל, און האט געהייסן לאמיר זאגן משה'לע, יא? לאמיר זאגן משה'לע. און איז אוועק די קינד, שפעטער איז געבארן געווארן איינער האט דארטן א אינגל. ער האט געוואלט געבן א נאמען דעם נאמען משה נאך זיין טאטן, נאך זיין טאטן. און זיין רעבעצן האט געציטערט, פארוואס? ווייל דא אין בנין געווען א משה וואס איז אוועק, דו ווייסט דאך זי האט זיך אנגעהויבן צו נערוון, אנגעהויבן נערוון, זי האט געציטערט ווייל עס איז געווען דא א משה וואס איז אוועק, אבער איך דארף געבן א נאמען נאך מיין טאטן, עס איז סתם נערוון וואס מאכט מען מען גייט פרעגן רבי שלמה זלמן. פרעג רבי שלמה זלמן, האט רבי שלמה זלמן געזאגט, מ'זאל נישט געבן די נאמען. אבער נישט וועגן אירע מעשיות, זי האט מורא, זי האט זי האט מורא, נישטא וואס צו מורא צו האבן. האט ער געהייסן אזוי ווי ס'איז נישט דאס, נאר פארוואס זאל ער נישט געבן די נאמען? ווייל מ'וועט דארטן שרייען אין טרעפן צימער, עס וועט זיין א אינגל מ'וועט שרייען, מוישעלע קום ארויף! וועט יענע שכן עס הערן, וועט איר געבן א ציפ אין הארץ, וועט זיך דערמאנען פון איר מוישעלע, וועגן דעם האט ער געהייסן נישט מאכן. פארשטייט די קאפ איז צו יענעם, אשר יחסר לו, מען האט אריין אין יענעמ'ס הרגשות. און מיר ענדיגן מיט א גוטע מעשה, ביי מיין זיידן זכרונו לברכה, משה'ן מות ח ב, מיין באבעלע ע ש האט געהאט א גמח. א גמח. געברויכט געלט, געברויכט נאך זאכן. עס האט זיך געפירט דארטן א גמח, ס'האט געווען, מ'האט געדארפט צאלן צייטליך, ס'איז נישט געווען, מ'דארף צאלן צייטליך. און איז געווען גאנץ טבעי אז איין מאן האט געדארפט איר באצאלן, ס'איז געקומען די צייט, איז אריין קודם האט זיך מזכיר געווען ביים זיידן, די זיידע האט אים געגעבן די געלט, און ער איז אריינגעגאנגען צום באבע, צו די באבע לשון און זי האט איר באצאלט, און זי האט נישט געוואוסט דעם עד יום פטירתה ווער ס'האט עס באצאלט. פארשטייט די מחסורו אשר יחסר לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלקיך, זאלן אלע זוכה זיין צו א כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל.